אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. האט רב פפא געזאגט צו אביי און דידי ודידך מאי, אונז ביידע אמוראים הייליגע אמוראים, דו מעגסט אפילו הכי אינו דומה הבל פיהם של תינוקות שלא טעמו טעם חטא. אינו דומה. זאגט די קאזשיגלאווער רב אז די טייטש איז אז שלא טעמו טעם חטא איז די ריינסטע זאך. זאגט ער אונז האמער אונז זעמער היינט אלע ביידע מעלות, מיר זענען אויכעט ריין, ס'איז ריינע טעג, ביז סוכות ריין, אלץ איז ריין. אויכעט ריין און מ'זענען אויכעט מצווה ועושה, מ'זענען נישט קיין תינוקות, זעמער אזוי גרויס היינט, אויפן גרעסטן פארנעם, אויפן גרעסטן פארנעם, אין די טעג, ס'איז ידוע די הייליגע חתם סופר, מיר האבן נישט קיין השגות, ס'איז דא שירת משה די ניגונים מ'האט ארויסגעגעבן אין די טעג, און ער זאגט אז מרוב דביקות היום, די הויכקייט פון די טעג, האט ער געמוזט ארויסגעבן ניגונים, מ'האט זיך נישט געקענט אזוי מצמצם זיין צו. מיט דעם לערנען, נישט קיין השגות, וואס ער האט זיך נישט מצמצם געווען קענען אין זיך. ס'איז ידוע, דער טאג נאך יום הקדוש רופט מען גאט'ס נאמען, דער נאמען פון באשעפער. ס'דא אסאך טעמים מיט דעם, רבי ישכר דוב בעלזער זכותו יגן עלינו האט געזאגט, אז פארוואס רופט מען עס גאט'ס נאמען? זאגט ער מיר האבן געזאגט נעכטן יום הקדוש האט מען געזאגט והכהנים והעם שומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זיי האבן געהערט דעם שם המפורש שטייט אין ירושלמי אין יומא אז ס'איז געווען א נס אז אין מוצאי יום הקדוש האבן עס אלע פארגעסן ווייל די גמרא זאגט אין סוף קידושין אז אין מוסרין שם המפורש נאר פאר יחידי סגולה, די אלע תנאים וואס מ'דארף, ווייל מיט'ן שם המפורש קען מען מאכן וואס מ'וויל, און די שם המפורש האט נישט געטארט וויסן נאר יחידי סגולה, דערפאר איז געווען א נס, מוצאי יום הקדוש האבן אלע פארגעסן דעם דעם שם. האט ר' ישכר דוב בעלזער געזאגט, עס קומט אויס אז צומארגנס האבן אלע געטראפן איינער דעם צווייטן און געפרעגט, געדענקסט דעם, וואס איז גאט'ס נאמען? וואס איז גאט'ס נאמען? געדענקסט? דערפאר רופט מען דאס גאט'ס נאמען. פון בעל שם הקדוש שטייט די פשוט'ע טעם, ווייל מען מען האט אויפגעהערט צו זאגן המלך הקדוש און מ'הייבט אן צו זאגן הקל הקדוש. דערפאר הייסט עס גאט'ס נאמען. מיין זיידע זכרונו לברכה רבי משה מרדכי לעלעווער האט געזאגט אמאל א אינטערעסאנ האט געזאגט אזוי, פארוואס מען רופט עס גאט'ס נאמען? דאך ידוע אז היינט איז ריינע טעג, די אלע טעג איז ריין, שטייט אין מדרש אז די טעג ביז ביזן ביזן ערשטן טאג סוכות ערשט טאג סוכות איז ראשון לחשבון עוונות ווי דער מדרש אז יום כיפורים הכל מתענים ומיום הכיפורים עד החג כל ישראל עסוקים במצוות זה עוסק בסוכתו וזה בלולבו נישטא קיין צייט צו זינדיגן מען זינדיגט נישט און ביום טוב הראשון של חג, זאגט דער מדרש, כל ישראל עומדין לפני הקדוש ברוך הוא, ולולביהן ואתרוגיהן לשמו של הקדוש ברוך הוא, ואומר להם, זאגט דער אייבישטער, מה דאזל אזל, וואס איז געווען איז געווען, מן הכא נחל חשבון, פון יעצט הייבט מען אן א חשבון, דאס הייסט ראשון לחשבון עוונות. האט ער געזאגט, מיין זיידע זכרונו לברכה, משה מרדכי לעלובער האט געזאגט אזוי, אז ר' דוד לעלובער דערציילט אז ער האט אמאל געזען א מלמד לערנט מיט א קינד, עס געווען צוויי יודעלעך, צוויי יודעלעך, צוויי אותיות יוד, איינס לעבן צווייטן, האט ער געזאגט שם שמים, ס'איז א שם. איז די אינגל איז אנגעקומען צו א סוף פסוק, איז געווען צוויי פינטעלעך איינס אויפן צווייטן, זעט אויס פונקט ווי צוויי יודעלעך. האט די קינד געזאגט שם שמים, זאגט נאמען פון באשעפער. האט אים מלמד געזאגט, וואס האסטו געזאגט? האט ער געזאגט, האסט מיר געזאגט צוויי יודעלעך, איינס לעבן צווייטן, איז גאט'ס נאמען? האט אים מלמד געזאגט, ניין, צוויי יודעלעך, אויב ס'איז איינס לעבן צווייטן, דעמאלטס איז עס גאט'ס נאמען, טאמער איז איינער אויפ'ן צווייטן, איז נישט נאר נישט גאט'ס נאמען, נאר עס איז נאך סוף פסוק אויכעט. סוף פסוק אויכעט. ממילא האט געזאגט רבי דוד לעלוב'ער האט עס מסביר געווען, אז צוויי אידן האלטן זיך גלייך, איינער האלט זיך נישט גרעסער פונעם צווייטן, איז דאס גאט'ס נאמען. איינער האלט זיך העכער פונעם צווייטן איז נישט נאר נישט שם שמים, ס'איז נאך א הפסק אויכעט, סוף פסוק. האט מיין זיידע זכרון לברכה געזאגט אזוי, א גאנץ יאר איז דא איינער א צדיק, איינער מיט עבירות, איינער אן עבירות. ממילא איז עס שווער צו זאגן, ס'איז נישט גאט'ס נאמען. אבער עס קומט מוצאי יום הכיפורים, און אלע ריין, אלע גלייך, דאס איז גאט'ס נאמען. ביז ווען ציט עס? דאס ציט ביז די ערשטע טאג סוכות ראשון לחשבון עוונות, דעמאלט הייבט מען אן צו ציילן, איז דעמאלט אה הייבט זיך שוין אן דו ביסט ריין דער נישט, איז דא דארף מען שוין נעמען דעם אתרוג ראשי תיבות אל תבואני רגל גאווה, דא דארף מען שוין נעמען, על כל פנים איך שלא יהיה, האלט מען יעצט, האט מען געשמועסט. אז די טעג איז מען פארנומען במצוות דערפאר ציילט מען נישט אפילו די חשבון עוונות, מיר זענען פארנומען מיט די הכנות צו גרויסע מצוה, צו יעדער איינער אזוי ווי ס'שטייט אין מדרש זה עוסק בסוכתו וזה עוסק בלולבו, ס'איז נישטא קיין צייט, און דערפאר די טעג רעכנט מען נישט קיין עבירות. זאגט רבי דוד'ל טאלנער, די עולם זאל וויסן, מיר זענען פארנומען אזוי מיט די מצוות, מיט הכנה, צוגרייטן די סוכה, צוגרייטן יעדער איינער מיט זיינע הכנות, מאך עס מיט א שמחה, מאך עס פרייליכערהייט, רבי דוד'ל טאלנער זאגט אז מכאן ראיה, אז הכנה צו די מצוה איז גרעסער ווי די מצוה, וואס איז די ראיה? ווייל סוכות ווען דו האלטסט דעם לולב ציילט מען שוין די עבירות, צווישן יום כיפור און סוכות די פאר טעג ווען דו ביסט פארנומען צוגרייטן מ'איז טרוד, דעמאלטס איז נישטא קיין עבירות, וואס איז דאס ווען דו האלטסט דעם מצוה איז שוין יא דא עבירות? מכאן ראיה אז הכנה צו די מצוה איז גרעסער פון די מצוה, און ממילא איז די הכנה דארף נישט זיין מיט קיין בלבול מח, פארקערט, די הכנה זאל זיין מיט א זיסקייט, וויסן ווי גרויס און חשוב דאס איז, די אמרי אמת זאגט די זעלבע ראיה פון שמחת בית השואבה, ער זאגט שמחת בית השואבה, א גאנצע נאכט חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין, מען איז געטאנצן, וואס האט מען געטאנצן וואס? מען האט געשעפט די וואסער, מען האט ארויס געשעפט די וואסער, רבותי די שעפן די וואסער דאס איז נישט געווען די מצוה, דאס איז געווען נאר די הכשר מצוה, ווען איז געווען די מצוה? צומארגנס נאכן תמיד של שחר האט מען געמאכט ניסוך המים, איז ביים ניסוך המים שוין נישט געטאנצן ביי די מצוה, נאר ווען האט מען געטאנצן א גאנצע נאכט מיטן הכשר מצוה, זאגט דער אמרי אמת פון דא זעהסטו אז די הכנה צו די מצוה איז גרעסער ווי די מצוה, הכנה צו די מצוה ממילא וואס אונז זעמער איינטוסיג דארף זיין מיט א שמחה רבה, מיט א גרויסן שמחה, אונז פארנומען מיט הכנות פון די מצוה. די הכנות פון די מצוה איז אויפן גרעסטן פארנעם מיט א שמחה, ני, הכנה, הכנה שטייט, וויפיל גימטריא הכנה? אַכציק, וויפיל איז יסוד גימטריא אַכציק? יסוד איז אויך אַכציק, ווייל דאס איז די יסוד פונעם גאנצן מענטשן, די הכנה, זיך גרייטן, די שפת אמת שרייבט אויף א פלאץ, אז פונקט ווי הרהורי עבירה קשה מעבירה, זאגט ער איז הרהורי מצוה וואס מ'איז טרוד במצוה איז מער פון די מצוה ס'מאכט די מצוה ס'מאכט ס'בויעט אויף דעם נפש דאס איז מבריח די אלע די אלע לינקע פרינקע פונעם פונעם מענטשן די די הרהורי מצוה די פארנומענקייט מיט די מצוה במילא דארף זיין מיט א שמחה של מצוה די הרהורי מצוה די הכנה למצוה הכנה איז גמטריא אַכציק, יסוד איז גמטריא אַכציק, די הכנה איז די יסוד, די ישועות משה פלעגט זאגן אז ווער נאך איז גמטריא אַכציק, מח לב איז אויך אַכציק, מח איז אַכט און פֿערציק און לב איז צוויי און דרײַסיק, אז די עיקר הכנה מח לב, די מח לב זאל זיין אויפגערוימט. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מיט א שמחה זיך גרייטן, זיך גרייטן דארף מען זיך, ווי זאגט ער דרך צדיקים ילכו בם. אי פושי מקוש לבם, א צדיק ילכו ער לויפט זיך גרייטן, ער גרייט ער לויפט צום לולב ער לויפט צום סוכה ער לויפט ער גרייט זיך, ופושעים יכשלו בם מ'האט זיך איינגעקנאקט אין דעם סוכה, פונקט ווי א מכשול מ'קנאקט זיך איין פליקט זיך אין א מכשול, יכשלו בם זיך איין, פארקערט א הכנה דארף זיין מיט א שמחה. ני, ני ווי אזוי, ווי אזוי, ווי אזוי גייט, וויאזוי קויפט מען דעם רב שמחה? דעם קויפט, דעם רב שמחה קויפט מען, פארשטייט זיך מיטן יסוד מצוות סוכה, וואס איז די יסוד מצוות סוכה? יסוד מצוות סוכה, דאס איז סכך, ארויפקוקן אין הימל, דער ערוך לנר זאגט אין סוכה דף ב', ער זאגט די גמרא זאגט סוכה שהיא למעלה מעשרים אמה פסולה פארוואס איז איינע פון די טעמים דא פיר טעמים איינע פון די טעמים וואס זאגט די גמרא ווייל עד עשרים אמה אדם יושב בצל סכך למעלה מעשרים אמה אדם יושב בצל דפנות זאגט דער ערוך לנר וואס טייטש צל דפנות די דפנות די טייטש איז די דפנות איז אזוי ליגט אויף דער ערד דו וועסט מיר העלפן, ער וועט מיר מסדר זיין דעם גמח, דו וועסט מסדר זיין די באנק, דו וועסט מסדר זיין די חברותא, דפנות, סכך איז טייטש ער קוקט ארויף אויבן אין הימל, איין גאט אין הימל אויסער דיר ווייס איך פון קיינעם נישט, זאגט ער, דאס איז א סוכה, דערפאר איז דאס פסול, ווייל יושב בצל דפנות איז א סוכה וואס איז מופרך מעיקרא, די גאנצע תכלית פון מצות סוכה איז נאר זאלסט ארויף קוקן אויבן אין הימל, ס'דארף זיין כוכבים נראים מתוכו. איז דא אזא געדאנק וואס מען זאגט אז ווען ס'איז טונקל זאלסטו זען די כוכבים, דעמאלט זאל עס באלייכטן אויף דיר כשמש, דער אור האמונה זאל אויף דיר באלייכטן, פאר דערפאר זאגט די גמרא העושה סוכתו בתחת הבית ס'איז פסולה, העושה סוכתו תחת האילן כעושה תחת הבית, אז דו פארלאזט זיך דער בית וועט העלפן, די דאך, די אילן, ס'איז א מופרך מעיקרא, די סוכה איז פסול, נאר א איד זאל זיך שטארקן אין יעדן מצב. אין יעדן מצב וויסן מיטן אייבערשטן, ווי זאגט די וועלט ביי די לולב מאכט מען די עולם געדענקט אז ווען מען שאקלט דעם לולב מיטן אתרוג ווי דארף זיין די אתרוג מיטן פיטום אראפ ביי די ברכה דארף זיין מיט פיטום אראפ יא געדענקען נאך שפעטער דרייט מען איבער זאגט די וועלט ווען די פיטום אראפ דעמאלטס מאכסטו א דעמאלטס מאך א ברכה דעמאלטס דאנק און גלייב דעמאלטס צו בענטשן דעם אייבערשטן געדענקען און גלייבן איר ווייסט אז אין הלכה שטייט אין תרנ"א משנה ברורה איז מפרט אויך אז ביי די נענועים זאל מען גיבן יעדע זייט איין ווארט, הודו אויף דא, אנא אויף דא, השם דא, הושיעה דא, יא, הודו דא, להשם דא, כי טוב. און עס קומט אויס אז אונטן למטה איז לעולם, און אחוריו איז חסדו, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יא, איז לעולם איז אונטן, מאכט דאך דרום צפון, דרום צפון, יא, איז בקיצור לעולם איז אונטן, און חסדו איז אחוריו. ווען דו ביסט למטה און ביסט אחוריו דעמאלט צו געדענקען אז לעולם חסדו, אז שטענדיג איז די אייבערשטער מיט דיר. ווען ס'איז למטה, ווען ס'גייט מיטן פיטום אראפ, ווען ס'איז לאחוריו, ס'גייט פונקט פארקערט, דעמאלטס וועסטו געדענקען חסדו א לעולם חסדו, אז קיינמאל לאזט דיר די אייבערשטער נישט אפ, ווי די לשון פון אור החיים הקדוש משמש שטענדיג, אין לך שעה ורגע, שאין השם יתברך עושה פעולה עם האדם בין בבחינת גופו בין בבחינת צרכיו, דאס צו געדענקען צו ווען דו גרייסט זיך צו די סוכה צו ווען דו גייסט אריין, דאס איז די יסוד פון מצוות סוכה, שטענדיג דער אייבערשטער מיט דיר, וויאזוי הייסט סוכה? צילא דמהימנותא, אדם יושב בצל סוכה, וואס הייסט צל? וואס איז צל? צל פסח זאגסטו אויך, וואס הייסט צל? מען רעדט אמונה, צילא דמהימנותא, ווייל פונקט ווי פון א צל קענסטו דיך נישט אפטשעפען, קענסט דיך אפטשעפען פון א צל? ניין. נישט שייך אזא זאך פון אמונה קען מען זיך אויך נישט אפטשעפען פרואוו נישט אז ס'וועט נישט גיין די אייבערשטער מיט דיר אין יעדע מינוט דאס איז צו גלייבן דאס איז משריש זיין דאס איז די מצות סוכה דאס איז די הכנה פונעם מח ולב מצות סוכה און ממילא צו קענען מקיים זיין די מצוות החג כראוי, זיך משמח זיין, אנדערע משמח זיין, די הכנה זיין מיט א רואיגקייט, מיט א פרייליכקייט. דארף דאך זיין מיט א רואיגקייט, יא? ארום און ארום. איך ווייס דאך חפץ חיים ביי זיווג שני האט געבויעט דעם סוכה וואו ער פלעגט בויען אלע יאר, אין חצר. איז זי האט אים געזאגט, די נייע רעבעצן, זי האט אים געזאגט, נאכן אויפשטעלן די גאנצע סוכה, ער האט געארבעט אויף דעם שעה'ן, האט זי אים געזאגט אז זי מיינט דארטן וואלט געווען בעסער די סוכה. אזוי האט צונומען די גאנצע סוכה, צונומען די גאנצע סוכה, און געגאנגען דארטן געבויט איבער א נייע, א נייע סוכה, ווייל זי האט געזאגט. שפעטער נאך זי האט אויפגעשטעלט די נייע סוכה איך זע אז דארטן איז טאקע געווען בעסער. דארטן האט ער צום דריטן מאל צונומען די נייע סוכה, און אין אומר ואין דברים געבויט א נייע סוכה, פארשטייט? דער חפץ חיים וואס ביי אים איז געווען ער האט געזעצן מיטן זייגער א סטאפער אז אז צוויי הונדערט מינוט איז מען מקיים צוויי הונדערט מצוות איז מען מקיים אין איין מינוט יא וואס יעדע מינוט איז געווען מעשיות נוראים וואס האט נישט געוואלט אוועק געבן קיין מינוט א מינוט דא יא זאל זיין רואיג אין שטוב ערב סוכות האט ער געבויעט דריי מאל האט ער געבויעט די סוכה האט ער נישט געפרואווט מסביר צו זיין דעם ערשטן רבותי קיינער בעט נישט היינט בויען דריי מאל א סוכה אבער די ערשטע מאל דו האלטסט די האמער אין האנט זיי רואיג זיי רואיג און פרייליך שטייט מ'רעדט שוין פון דעם ענין, מ'ברענגט רבי איסר זלמן מלצר האט געהאט א פלומעניק רבי דוד'ל פרענקל, ער איז געווען א חברותא זיינע, און האט אים אמאל געבעטן חול המועד, האט אים געבעטן א פענע, האט אים געבעטן א פענע מיט א בלאט ער וויל שרייבן, האט ער אים געפרעגט צו דבר האבד, זאגט ער אים ניין, צו פיקוח נפש. האט געבראכט גלייך א פענע מיט א בלאט, און האט אויפגעשריבן דארטן דעם פסוק עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך. פעטער, ער איז געווען א פלומעניק זיינער, האט ער געפרעגט, פעטער, וואס איז דאס חול המועד? וואס איז א פיקוח נפש? ער האט עס אריינגעלייגט אין שיפלעדל. האט אים געזאגט, איך וועל דיר זאגן וואס דא איז. דא קומען אריין הונדערטער אידן, ווייסט, חול המועד, דא, ביקורי חג, מען קומט אריין זאגן גוט יום טוב. ווייסט דאך מענטשן קומען אריין, איך קוק זיי אן, מען קוקט אן די מענטשן מיט אלע חסרונות ארום און ארום, און איך טראכט צו זיך, ס'א מענטשליכקייט, א מענטש קומט דיר זאגן גוט יום טוב דארפסטו אנקוקן זיינע חסרונות? האב איך זיך שוין איינגעפירט יארן צוריק, אז ערב יום טוב שרייב איך זיך אויף דעם פסוק עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך, פארוואס? ווייל דא איז דא א ווארט פון נתיבות, די נתיבות זאגט אויף דעם פסוק עיניך לנוכח יביטו, ווען דו זעסט קעגן איבער דיר איינעם מיט חסרונות, און ועפעפיך יישירו נגדך, גיב א קוק אריין אין זיך אריין, א איך בין נישט אזא, וואסערע מעלות איך האב, וואסערע חסרונות, עסט זען איך בין נישט אזא שלם און יענער נישט אזא חסר, קוק אריין אין זיך אריין. עיניך לנוכח יביטו, ווען דו זעסט יענעם קעגן איבער, ועפעפיך יישירו נגדך, קוק אריין אין זיך אריין, אין זיך. און דאס האלט איך אין שיפלעדל, ווען די עולם גייט אריבער גיב איך א קוק אין שיפלעדל, די עולם האט נישט געוויסט וואס איך קוק, אבער דאס האב איך געקוקט, געקוקט אויף דעם פסוק, דעם ערב יום טוב האב איך פארגעסן צו שרייבן, און ס'איז ביי מיר פיקוח נפש. פארשטייט, שוין, די עולם זאל וויסן אז ס'איז געווען מענטשן וואס איז געווען פיקוח נפש ביי זיי, זאלן זיי געדענקען צו שרייבן כתבם על לוח לבך, נישט קוקן אויף יענעם ערב יום טוב. נישט יענעמס חסרונות נאר יענעמס מעלות, און זיך געבן א בארואיג צו די באקאנטע מעשה וואס איז געווען ביי דעם הייליגן רבי ר' מעכעלע זלאטשובער, באקאנטע מעשה אז ער האט געהאט תפילין פון זיין טאטן ר' איציקל דראהביטשער, און די רעבעצין האט אים כסדר געבעטן מען זאל עס פארקויפן, ס'איז נישט געווען קיין געלט אין שטוב פאר די קינדער עסן, ער האט נישט געוואלט בשום פנים ואופן פארקויפן די תפילין פון טאטן, אבער ס'איז געווען עפעס א ערב יום טוב וואס איז נישט געווען קיין תפילין, און נישט געווען קיין אתרוג, איין אתרוג איז אנגעקומען וואס מען האט געוואלט אויף דעם פופציג רייניש, מען איז געגאנגען, נישט געווען קיין ברירה, עס איז נישטא קיין אתרוג, האט ער פארקויפט די תפילין און געקויפט דעם אתרוג, געקומען צו די רעבעצן, א אתרוג, פרעגט אים פון וואנעט האסטו געהאט געלט אויף אזא אתרוג? האט ער נישט געוואלט דערציילן, קיצור זי איז געוואר געווארן אז די תפילין האט ער פארקויפט אויף צו קויפן דעם אתרוג, זי האט געדארפט ברויט און האט נישט פארקויפט, בקיצור האט זי אריינגע האט זי אריינגעביסן אינעם אתרוג, דער אתרוג איז געווארן פסול אויף אלע דעות. האט ר' מעכעלע דעמאלטס געשריגן, רבותי לאמיר זיך מתבונן זיין וואס א צווייטער וואלט געמאכט, וויפיל שלום בית מאכערס וואלט מען געדארפט נאך אזא מעשה, הא? האט ער, אבער ר' מעכעלע האט זיך דעמאלטס צעשריגן, צעשריגן אזוי, האט ער געזאגט, די תפילין פון טאטן האב איך נישט, וואס כ'האב עס אין לעבן נישט געוואלט פארקויפן אפילו אויף קיין ברויט, א אתרוג האב איך שוין אויך נישט, אין כעס זאל איך נאך אויך ווערן? חס וחלילה! אין כעס זאל איך נישט ווערן. און דעמאלטס איז זיין טאטע עפעס נתגלה געווארן צו אים ידוע ומקובל, אז גדול המעשה האחרון מן הראשון, און דו זאגסט מיט דעם האט מען מבטל געווען די אלע שווערע גזירות פון אים. יא יא, מיט דעם איז מען מבטל די אלע זאכן. יא, אונז רעדט מען ארום און ארום. און די כעס אויך נישט זיין, און די כעס נאך אויך זיין? בפרט אז מען רעדט נישט אז די הלכה פסוקה אין שלחן ערוך רבותי אין תקכ"ט, חייב אדם לשמח אשתו ובניו ביתו ברגל, ס'איז געפסקנט אין הלכה כיצד משמחם הקטנים נותן להם קליות ואגוזים, און נשים קונה להם תכשיטים בגדים ותכשיטים כפי ממונו, קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממונו, איז בקיצור איך רעד כפי ממונו אבער כפי נפשו גיב אכטונג אויפן אז זאל זיין שמחה און רואיגקייט דארטן, יא. און דערציילט עפעס איינער פון די צדיקים וואס האט געטראפן א תלמיד איז געגאנגען קויפן איינער פון די צדיקים געטראפן א תלמיד איז געגאנגען קויפן אין אזא יאר פונקט ווי די יאר איז געווען יום ראשון של סוכות שחל להיות בשבת איז געלויפן קויפן לולב און אתרוג פארנומען און האט געוויסט דער צדיק האט געוויסט אז ער איז מיטן חובת היום פון חייב אדם לשמח איז ער בכלל נישט פארנומען כ'בין בכלל נישט משיג דער דער סעיף, האט ער אים געזאגט דו ווייסט דו ביסט עוסק יעצט אין א דרבנן, ווייל ווייל די יאר איז די ערשטע טאג שבת, די יאר די ערשטע טאג שבת און ממילא איז נאר א דרבנן, דו ביסט עוסק אין א מצוה דרבנן, איך בין עוסק אין א דאורייתא, איך גיי קויפן א מתנה פארן שטוב, דאס איז א דאורייתא, חייב אדם לשמח.

די איז די חפץ חיים ווען איז געווען ביים איז געווען ביים ערשטן וועלט קריג ער איז געווען דארטן אין גלות דארטן אין רוס אין רוסלאנד אין ווי עס הייסט נאר די שטעטל געדענק נישט בקיצור דארט נישט געווען קיין אתרוגים פארן חפץ חיים האט מען געשאפט איין אתרוג פון פאר א יאר מען האט עס אויך אריבער געברענגט פון אפטעמדינע איין אתרוג פון יענע יאר חפץ חיים האט געשאקלט אויף דעם ביי די נענועים בהלל ער האט עס נישט געוואלט האלטן פארוואס? האט ער געזאגט אזוי אז ס'שטייט דא א גרויסע ציבור אין בית מדרש, און אידן האבן חלישות הדעת, אז זיי האבן נישט און איך שוקל יא, די צער וחלישות הדעת פונעם עולם, דאס איז נוגע עשין ולאוין, די נענועים בהלל איז נאר א מנהג, אפילו ס'איז מנהג עתיק ומקודש. אלטע מקודש'דיגע מנהג, אבער מ'וועט מאכן אן קיין נענועים, פארוואס זאל אידן זאלן נישט האבן קיין חלישות הדעת? רבותי ברומא ער סויגים, און עס א בנין אב ללמד על הכלל כולו יצא, יענער זאל נישט האבן קיין חלישות הדעת, נעקסטע, חפץ חיים האט מוותר געווען נענועים, נענועים בהלל, ממילא דו כאפ אביסל נענועים, משמח זיין וועמען מען דארף משמח זיין, אז דו זאלסט נישט, יענער זאל נישט האבן קיין זעזועים, אנשטאט נענועים. כפשיטו, כפשיטו, ביי יעדן איינעם ללמד על הכלל כולו יצא. און פאר אפאר יאר צוריק האט מען געקלינגען אין עפעס א משפחה, אין עפעס א גרויסע משפחה פון אין ירושלים. מען רעדט ביי עפעס א דארט וואו מ'האט געבויעט די הויכע בנינים דארט, ס'איז היינט א נייע געגנט אין ירושלים. און דאָרטן געװען אין אײנער פֿון די בנינים, װאָס מע האָט געבױט, אַ, דאָרטן געװען, איר װײסט דאָך די באַלקאָנען, די סוכּות, די קלײנע באַלקאָנען, און דאָרטן געװען אַ שטוב, זײ האָבן שױן חתונה געמאַכט קינדער, און מע האָט געװאָלט, מע האָט געדאַרפֿט האָבן אַ גרעסערע סוכּה, מע האָט געדאַרפֿט האָבן אַ גרעסערע סוכּה, מע האָט חתונה געמאַכט קינדער, עס איז געגאַנגען די קינדער, חתונה געהאַטע קינדער, און געבױט אַ גאַנצע נאַכט אַ סוכּה, אָבער. באלעבאטיש, כמנהג בעלי בתים חשובים דפה געצויגן לעקטער מיט וואסער, א גאנצע נאכט האבן זיי אנגעארבעט אן ארבעט. אינדערפרי קלאפט אן איינער פון די שכנים צום צו זייער טאטן, און אבער וואס מען זאגט אים זאלסטו וויסן דעם דעם סוכה דיינע האט מען געבויט אויף מיין חניון, דארטן וואו איך דארף לייגן מיין קאר, און איך לאז עס נישט, איך גיב נישט קיין רשות. די קינדער זענען געווען צוקאכט, זיי האבן געטענה'ט ס'איז א מידת סדום, פון איין זייט בכלל א מידת סדום ווייל ער קען, ער קען חונה זיין מיט זיין קאר, אין די אנדערע זייט די זיבן טעג ס'וואלט אים גארנישט געשען, און בפרט אז ס'איז בכלל נישט געווען קלאר אז ס'איז זיין חניון, ס'איז בכלל נישט געווען קלאר אז ס'איז זיינס, בכלל בכלל נישט געווען קלאר. די טאטע האט געזאגט פאר די קינדער חברה, ס'אינטערעסירט מיר נישט יא זיינס און נישט זיינס, איך גיי נישט אריין אין קיין סוכה וואס א איד האט דארטן צער ועגמת נפש, איך דארטן גיי נישט זיצן. און די קינדער האבן נישט געהאט קיין ברירה, מען דארף צונעמען די סוכה און גיין בויען אין אן אנדערע זייט, און ס'איז געווען ווייטער א ארבעט, איך ווייס נישט. מוצאי ערשטע טאג סוכות צוויי אזייגער ביינאכט, די קינדער הערן באמבעס, זיי האבן געמיינט ס'איז א מחבל, מ'איז ארויס, האבן זיך אויפגעכאפט פון שלאף, מ'איז ארויסגעגאנגען, קיינער נישטא. נאכדעם אפאר מינוט שפעטער נאך קראך, א באמבע, מיט נאך א באמבע, מ'גייט ארויס, קיינער נישטא, זיי האבן זיך צוריק געלייגט שלאפן. אינדערפרי קלאפט אריין דער זעלבער שכן, קלאפט אריין צו זייער טאטן, זאגט ער קום איך דיר באווייזן ווי דער רבונו של עולם האט דיך ליב, קום איך דיר באווייזן, וואס איז געווען די באמבעס? ס'איז געווען גרויסע שטיינער, איר ווייסט דאך די ירושלימ'ע שטיינער, די גרויסע שטיינער זענען געפאלן פונעם בנין, און ס'איז אראפגעפאלן אויף דארטן וואו ס'האט געדארפט זיין די סוכה, אויף זיין חניון פון דעם קאר, די קאר איז געווארן צעשמעטערט, די קאר זיינע, צעשמעטערט אויף פיצלעך, אז ס'איז געווען א נס אז דארטן איז נישט געווען קיין סוכה, די עובדא איז פאר אפאר יאר צוריק געווען, איר פארשטייט א ותרנות, די ותרנות מוז נישט זיין אויף א חניון, אויף א קאר, ס'קען זיין אין שטוב אויכעט, מ'מוז נישט זיין אפילו אין סוכה, יעדע ותרנות ס'ראטעוועט. אין אין ושמחת בחגך מיין נפש לאמיר לאמיר טאקע מ'דארף רעדן וועגן אפאר מצוות היינט יא לאמיר זען טאקע די ערשטע מצוה ושמחת בחגך רבותי הערט א לשון וואס איז כדאי זאל אריינגיין אין מוח ס'א הבטחה א לשון הבטחה פון גורי האר"י באלד וועט מען זען אין ראשונים שטייט אויך די זעלבע לשון פון הבטחות אינטערעסאנטע זאך אויף די מצוה שטייט הבטחות אין גורי האר"י ענן אזוי, די פלא יועץ ברענגט עס אין ערך סוכה ברענגט ער אזוי, הערט א לשון גוט, וציוונו לשמוח שמחה של מצוה, אונז רעדט מען יעצט אויף די מצוה פון ושמחת בחגך, וציוונו לשמוח שמחה של מצוה והוא סימן טוב לכל השנה, שכתבו גורי האר"י ז"ל, שמי שיהי' שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, נאכאמאל שמי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. מען געהערט א הבטחה? מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח, הבטחה פון גורי האר"י איז וויפיל ס'איז דיר שווער צו זיין בשמחה ס'לוינט זיך משקיע צו זיין, פארגעס פון אלעס, האב אביסל אמונה, בצילא דמהימנותא וועט די אייבערשטער דיר אלץ משלים זיין אז דו זיין יעצט פרייליך, און דו גייסט זיין פרייליך, ווילסט זאלסט יעצט זיין פרייליך, פארגעס פון אלעס, לוינט זיך משקיע צו זיין. דו ווייסט נישט אלעס, עס גלייבן אביסל אלעס פירט די אייבערשטער, ווי זאגט די שפת אמת, איזהו מורא, איש אמו ואביו תיראו, זאגט די גמרא איזהו מורא, וואס איז דאס מורא? לא ישב במקומו, טו נישט זיצן אויפן טאטנס פלאץ, טו נישט זיצן אויפן טאטנס פלאץ, זאגט דער שפת אמת אז דער רבונו של עולם זאגט צו יעדן מענטש איך בין דיין טאטע, הער אויף צו זיצן אויף מיין פלאץ, הער אויף צו פירן די וועלט, איך מאך אלעס, איך ווייס וואס איך מאך, קענסט זיין פרייליך, זיי פרייליך, זיי פרייליך. יעצט מיר זען ווי עס שטייט אין ראשונים די זעלבע לשון הבטחה, עמיר אנהייבן מיט רש"י הקדוש, אבער רש"י זאגט נישט אויף וואס, רש"י זאגט ס'שטייט ושמחת בחגך, שפעטער שטייט כי יברכך ה' אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח. רש"י הקדוש זאגט די ווערטער לפי פשוטו איז והיית אך שמח ושמחת בחגך איז די מצוה אבער והיית אך שמח איז נישט די מצוה לפי פשוטו אין זה לשון ציווי אלא לשון הבטחה לשון הבטחה אבער והיית אך שמח איז א הבטחה רש"י זאגט נישט אויף וואס יעצט עמיר זען אבער ראשונים וואס זאגן יא אויף וואס אברבנאל זאגט והיית אך שמח די לשון והיית אך שמח להבטיחו להבטיחו שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות יהיה שמח וטוב לב כל השנה. יא עפעס שוין פון ראשונים. להבטיחו שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות יהיה שמח וטוב לב כל השנה. און מסיים אברבנאל, שווער צו זאגן, ואם תתעצב בראשית השנה, איז בעצבון תאכלנה, כי כן טבע המציאות, אז שמח בחלקו איז שמחה וששון ישיג שם. על כל פנים, די אייבערשטער העלפן, און ממילא האב שכל, זיי משקיע, ס'לוינט זיך דא משקיע צו זיין, ס'לוינט זיך. איינער האט געפרעגט רבי שלמה זלמן אויערבאך ווי אזוי נעמט מען בשמחה? רבי שלמה זלמן האט אים געזאגט, איך קען א אידן רבי שלמה זלמן האט אים געזאגט איך קען א אידן א אלמן ער הערט נישט גוט ער האט דריי קינדער וואס האבן נישט קיין קינדער און די שמייכל גייט אים נישט אראפ פון פנים האט יענער אים געזאגט איך גלייב אייך נישט האט ער אים געזאגט איך בין דאס יא פרעגט ווי אזוי ווי אזוי ער פארשטייט דאך נישט אז ער האט זיך אן אז אידן לעבן מיט אמונה, איר ווייסט אז בסוכות איז די אמונה למען ידעו דורותיכם, ידעו ידיעה איז דאך די גרעסטע פון דעם, ידעו דורותיכם, אז אין יעדן מצב, אין יעדן מצב וואס איז נאר שייך, גלייב, און און לעב מיט דעם, אוי וועסטו זיין פרייליך, יעצט א לשון, איר ווייסט אז די ראשונים זענען דאך בכלל פארנומען, אז דער רשב"ם דער כלי יקר מיר זעהן אלע זאגן אז די גאנצע סוכה איז דאך ווייל ס'איז חג האסיף מ'נעמט אריין אין שטיב יא מ'נעמט אריין אין שטיב יא יא איז געדענק ס'דא א אייבישטער ס'איז געדענק אז ס'איז נישט דיינע געדענק גיי צא מדירת קבע שב בדירת עראי זאלסט זיך נישט איינרעדן אז ביסט א אזרח אז דו האסט רשב"ם כלי יקר עט איר זעהן אסאך אין די ראשונים און דער רבונו של עולם זאגט כל האזרח ער פילט זיך א אזרח

זאגט ער וואס איז דער פשט דער פשוטע פשט איז דאך וואס שטייט אין ראשונים אז מען זאגט פאר די אלע בעלי האסיף וואס האבן פעלדער וועלדער זאגט ער ר' איד גיי ארויס און גיי ארויס שב בדירת עראי רעד זיך נישט איין אז דו האסט עפעס אבער דער מענטש וואס ער זאגט איך האב גאר נישט איך האב נישט קיין דירה האב איך נישט קיין פעלד האב איך נישט וועט ער מיינען ער איז פטור פון א סוכה ער איז פטור פון א סוכה איך האב דאך סיי ווי גאר נישט מיט וואס זאל איך שטאלצירן מיט וואס איך האב דאך גאר נישט זאגט די תורה, איך וואלט געמיינט א עני הנודד אין צריך למצוות סוכה, לפי זה הייתי אומר זאגט די העמק דבר, דמצוות סוכה לא ניתנה אלא לבעלי קרקע בארץ ישראל, נאר בעלי קרקע, כי ויש לו אסיף וליבו רחב עליו, אבל עני הנודד אין צריך למצוות סוכה, ווייל ער האט דאך, משום הכי חזר והזהיר, זאגט אונז די תורה, כל האזרח זאגט ער ווייסט פארוואס? זאגט ער למען ידעו דורותיכם, אז ווען האב איך דיר געזעצט אין סוכות ענני כבוד, ווען? דו האסט געהאט א דירה דעמאלטס? האסט געהאט א פעלד דעמאלטס? איז דאס זאלסטו געדענקען, ער האט א לשון זאגט ער כדי שלא יהיו מתייאשים מן החיים הטובים, אפילו אין להם אחיזת נחלה ושמחה טבעית. האסט נישט קיין פעלד, האסט נישט קיין פיירות, האסט נישט קיין דירה, זאג איך דיר למען ידעו דורותיכם, דער וואס האט נישט זאל וויסען, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ווען עס איז נאך גארנישט געווען, כדי שלא יהיו מתייאשים מן החיים הטובים אפילו אין להם אחיזה נחלה אחיזת נחלה ושמחה טבעית, מכל מקום ידעו ממצוות סוכה, וואס איז ידעו דורותיכם, כי ניתן לזכור ישיבתם בסוכות בהוציאו אותם מארץ מצרים, זאגט ער והרי היו אז. מכל מקום שמחת עולם על ראשם, האסט געהאט גענוג אין מדבר, יא? האסט געהאט כל טוב ומטיב, האסט געהאט וואס דו ווילסט, והרי אני ה' אלוקיכם מנהיג ומשגיח עליכם לעולם, ואין מעצור ממנו יתברך להשפיע טובה וברכה גם בלי אחיזת נחלה? פארשטייט? דאס איז טייטש למען ידעו דורותיכם, אז איינער וואס האט נישט, סכך איז פסול במחובר לקרקע, ווייל דו ביסט מחובר לקרקע, דער האט מער אלס אין דער קרקע, אלס ביסטו א פסול, ביסט אפגעפרעגט אינגאנצן פון די סוכה די. ווי זאגט די חידושי הרי"ם, די הלכה איז אין לו קרקע איז פטור מן הראייה. אין לו קרקע איז פטור פון מצוות ראייה, א עולה רגל זיין. זאגט ער פארוואס? איינער וואס האט א קרקע, ער רעדט זיך איין ער האט, זאגט די תורה, גיי ארויף אין בית המקדש, זאלסט זען דו האסט גארנישט, זאגן ס'איז אלץ די אייבערשטער. דער אין לו קרקע, ער זעט יעדן טאג די אייבערשטער, ער ווערט פטור מן הראייה. ער זעט זיך יעדן טאג מיטן אייבערשטן.

די גאנצע סוכה איז וואס? צא מדירת קבע נישט זיין בשמחה פון עושר ונכסים, שמחה איז נאר קוק ארויף אין הימל, אין יעדע הינזיכט, טראכט נאר פונעם אייבערשטן, הערט ווי ער שליסט אויס די שפת אמת, כי אין שמחה כשמחת הבוטח בהשם באמת. ס'איז נישטא קיין גרעסערע שמחה, דער איז א אמת'ע שמחה, פון געלט ביסטו פרייליך? כי אין שמחה דערפאר צא מדירת קבע לא לבטוח בעושר ונכסים, נישט דאס מאכט דעם מענטשן, ברענגט ער גלייך צו דעם חובת הלבבות, ער זאגט ער האט דער שפת אמת ברענגט די חובת הלבבות, חובת הלבבות זאגט והבוטח בהשם ישיג תועלת הממון, רוצה לומר פרנסתו ער האט פרנסה, ותמנע ממנו טרדת המחשבה של בעל הממון, ער איז אן קיין טרדות איז ער רואיג און פרייליך. מאכן השתדלות, אבער ער איז רואיג, ער איז פרייליך. זאגט ער, זאגט די שפת אמת, מאי טעמא, האט מען האבן אנשי כנסת הגדולה מתקן געווען מען זאל דאווענען שרייען הושענא סוכות, פארוואס? פארוואס? ליידער! זאגט די שפת אמת, כי כל ברכות אשנא תליו רק בעזר השם יתברך, ס'איז דאך חג האסיף יעצט, אויב ברכות, ברכות זענען נאר כי כל ברכות השנה תלוי רק בעזר השם יתברך ולא לבטוח באסיפת כל התבואות לבית, היינט שרייט מען הושענא וויפיל מאל דערמאנט מען פירות קציר מקללא ופירות משידופון, ווייל דאס וויסן אז נאר די תפילות מאכט דאס, זאגט ער בוודאי כן מוטבע בלבות בני ישראל, שבכל עת שצריכין ישועה בוטחים בו יתברך. זאגט ער ונקרא חג האסיף, ווייל כמו שבעולם הזה עתה הזמן להכין פרנסה על כל השנה, חג האסיף, כן ברכת השם עתה כל השנה לבוטחים בו. אין דעם יום טוב יעצט קריגסטו ברכת השם אויף א גאנץ יאר אז דו וועסט בוטח זיין אין אים, דערפאר זאג איך דיר אן, יעצט זיי פרייליך, יעצט גיב זיך א שאקל זיי פרייליך, ווייל מיט דעם מיט די אמונה בטחון מיט שמחה ביסטו משפיע יעצט אויף א גאנץ יאר.

נישטא קיין אנדערע וועג. ס'איז די פשוט'ע פשט. שמחה ברענגט הצלחה. ס'איז שווער, האב אביסל אמונה, ס'לוינט זיך. ס'לוינט זיך. און אז ס'איז גאר שווער, איז דא עפעס א בריוו, שוין געשמועסט פון דעם, פון דעם צמח צדק שרייבט אין אגרות קודש ד', אגרות ד', איינער שרייבט אים דארטן א בריוו אז ער איז עפעס זייער צוקלאפט, ער שרייבט א לשון דארטן, על דבר מבוקשו נידון המורך לב. צובראכן הגם על חינם ממש. ממש בחינם. צוקלאפט. פאר גארנישט. די נאז איז אונטן. ער קען אים נישט אויפהייבן. הערט וואס ער שרייבט אים, לא מנעתי מלכתוב בזה אשר על לבבי. כ'מוז דיר שרייבן וואס איך האב אויפן הארצן. אז ודאי שיש לבקש מה' על שמחת הנפש, מ'דארף אויף דעם בעטן, כמאמר דוד המלך האט געבעטן שמח נפש עבדיך. און ער זאגט, וכן בברכת השיבה והסר ממנו יגון ואנחה, מ'דארף אויף דעם בעטן. וויל זוכה זיין שמחת החג, דארף מען אויף דעם בעטן, יא? און מ'מעג אנהייבן צוצוטון צו דעם אויך אביסל, צו דעם בעטן אויך צוטון אביסל. ווייל ווי זאגט די ישמח ישראל, והיית אך שמח ראשי תיבות שוא, ראשי תיבות שוא, ס'איז דא אן ענין צו געבן א פאלשע שמייכל, ס'איז גוט, אפילו פאלש, פאלש. ס'איז נאר בראשי תיבות, סופי תיבות וועסט צוריק קריגן א שמייכל, ס'וועט שוין ווערן אמת'דיג, דאגה נישט. זיי דא נישט קיין אמת'ע, ווייל קענסט דאך ארויסקומען א אמת'ע שייגעץ פון די אלע מעשה'ס. זעהט צו געבן א שמייכל, פאלש! פאלש! האט ער שוין געשמועסט ר' ישראל סאלאנטער, און האט געזאגט אז איינער וואס גייט אריין מיט א זויערע פנים אין בית מדרש, וואס איז ער? האט ער געזאגט א שור נגחן. ניין? ניין? ער האט געזאגט אז איינער גייט אריין מיט א זויערע פנים אין בית מדרש, האט ער געזאגט איז א בור ברשות הרבים. האבן מיר מוסיף געווען, טאמער גייט אריין אזוי אין שטוב איז ער א שור נגחן. מיט אזאלע פנים. אה. ס'איז טאקע דער רייסער וואס האט מיין חשטא איוואנאוו. יא, די לשון הרמבם. השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הקל שציוה בהן עבודה גדולה היא. פשוט א גרויסע עבודה, עבודה איז מ'דארף משקיע זיין אין דעם. עבודה.

שטייט אין פרשת ראה לא תעשון כן לה' אלוקיכם, וואס זאגט רש י? אזהרה למוחק את ה', שטייט דאך פריער ואבדתם את שמם פון די אלע עבודה זרות, לא תעשון כן לה' אלוקיכם איז אזהרה למוחק את ה'. און מען שמועסט אז שטייט פון ארי הקדוש אז די צוויי יודן, די צוויי אויגן איז צוויי יודן, די נאז איז די ו', אז ס'איז דא דא שם השם שמים, כ ו, כ ו שם הוויה. צוויי אויגן איז צוויי יודן, די נאז איז א וו. האט מען געשמועסט אבער טאמער דער מענטש האט די נאז אונטן, איז דאס כ ן, לא תעשון כן לה' אלקיכם ווייל ס'איז אזהרה למוחק את השם, ביסטו מוחק שם שמים. פארשטייט? ממילא איז צו פאר פאר צוקער צוזאמען מיט א מיט א פרייליכקייט. דער שמחה, מיר האבן געשמועסט, מיר האלטן נאך וואס די ראשונים זאגן, די, מיר האבן פריער גערעדט די אברבנאל גור ארי' הערט וואס די אבן עזרא זאגט, ער זאגט אויך שטייט ושמחת בחגך, שטייט כי יברכך השם אלקיך, והיית אך שמח, זאגט דער, זאגט דער באבע, זאגט די אבן עזרא אזוי, כי יברכך מיינט לעתיד, און די תורה זאגט צו ותהיה לעולם שמח, זאגט ער וואס איז עס טייטש אך, זאגט די אבן עזרא וטעם אך, כי לא תהיה כי אם כן. אַך שׂמח, װעט נישט זײַן עפּעס אַנדערש, איז דאָ נאָר פֿרײלעך. כי לא תהיה כּי אם כּן, הבֿטחה. נו, לױנט זיך נישט משקיע צו זײַן? אמונה אַ ביסל, זיך אָפּלאָזן פֿון אַלע נאַרישקײטן, יעצט זײַן פֿרײלעך מיטן אײבערשטן, װײַל ער קען דאָך משׂמח זײַן, און דו װעסט משקיע זײַן אַ ביסל, ט'ער דיך משׂמח, מובֿטח לו שתּעלה לו שנה טובֿה, ויהיה לעולם שׂמח, אַזעלכע לשונות. דארף זיין אויפגעשריבן אדער אויף א צעטל אדער אויפן הארץ, נישט מסיח דעת זיין פון דעם, די ווילנער גאון איז דאס געווען די שווערסטע מצוה, ושמחת בחגך, נאר די אייבישטער רחמנות און ס'זאל אונז אנקומען גאר לייכט. לשמוח לשמח, ער האט דערציילט ר' נטע פריינד

מען דארף זיין חיזוק, האט דער צעהלימער רב אריינגעגאנגען צו אים, דער זקן איז אלט געווען הונדערט און זעכצן יאר, הונדערט זעכצן יאר, און ער בעט דעם צעהלימער רב ער דארף א ברכה רחמי שמים אויף וואס? ער זאל שוין גיין פון די וועלט ער וויל דא נישט בלייבן, צעהלימער רב האט געזען דער מענטש איז געזונט און פריש קלאר ביים דעת, האט ער אים געפרעגט איך פארשטיי נישט וואס איז אייך שלעכט דא? וואס איז אייך דא שלעכט? איר זענט געזונט זענט איר, איר זענט קלאר ביים דעת הונדערט זעכצן יאר וואס איז שלעכט? האט ער מיר געזאגט הער זיך איין איך האב דא אין מושב זקנים אויך דא א זוהן א ניינציגער און ער איז זיך מתייסר ביסורים נוראים ער האט יסורים נוראים איך קען עס נישט צוקוקן איך קען עס נישט צוקוקן איך בעט דיך זאלסט בעטן פאר מיר רחמים ער וויל גיין ער האט געהערט די צעהלימער רב אז ס'איז דא דא א זוהן א ניינציגער האט יסורים נוראים איז ער אריינגעגאנגען צו אים אין צימער באזוכן דארטן אין מושב זקנים ער גייט אריין דארט אין צימער צו אים און ער פלאגט זיך טאקע מיט יסורים, און דער זון זאגט אים אז זיין בראך איז ער האט יסורים נוראים און ער ווייסט ער האט נאך פיר יאר צו לעבן, פרעגט ער אים פון וואנט ווייסטו דאס? האט ער אים געזאגט ער האט נישט קיין כח צו זאגן, ער זאל גיין זיין טאטע וועט אים זאגן ער ווייסט, צעהלימער רב האט דערציילט זאגט ער, ער איז צוריק געגאנגען צום טאטן, ער זאגט נאר איר קענט מיר זאגן וואס דא גייט פאר, דו ביסט הונדערט זעכצן יאר געזונט, געזונט און קלאר און דו ווילסט גיין פון די וועלט, די זון דארטן א ניינציגער און ער ווייסט ער האט נאך פיר יאר צו לעבן, קענסט מיר מסביר זיין וואס דא גייט פאר? הערט גוט רבותי, האט ער דערציילט פארן צעהלימער רב אזוי,

איך בין אמאל אריינגעגאנגען אין אפיס דארטן, איך האב געזען אז פארן הייליגן גאון וקדוש רבי הלל קאלאמייער איז צוגרייט א פעקל מיט ספרים, ס'איז געווען ערב סוכות אינדערפרי, האב איך געטראכט צו זיך, קען זיין אז דער רב דארף עס האבן אויף יום טוב, קען זיין אז איך האב צופיל ספרים, איך בין געלאפן צו אים אין שטוב, גענומען די פעקל, איך גיי ארויף צו אים יום טוב, ערב יום טוב. ערב יום טוב אינדערפרי איך גיי אריין און איך זעה אז רבי הלל קאלאמייער איז צובראכן, איך גיב א קוק א סוכה איז דא, א שיינע סוכה, א שיינע סוכה, ארבעה מינים איז דא, מיט שיינע ארבעה מינים, עסן איז דא, אלץ איז גרייט, פרעג איך רבי וואס איז געשען, וואס איז די רבי צובראכן? האט ער מיר געזאגט איך וועל דיר זאגן וואס ס'איז, דא, דארטן אין קאלאמיי איז געווען עפעס לעצטנס א תקופה דארטן, וואס אינגע אינגאטשעס פלעגן זיך שיכור'ן ביינאכט, און זיי האבן געמאכט ביינאכט חורבנות, נאכן שיכור האבן זיי געמאכט חורבנות. איך האב דא מיין סוכה אינמיטן שטאט, אינמיטן שטאט, און איך ווייס וואס דא גייט זיין, איך מוז דא שלאפן אין סוכה, און די אינגאטשעס זענען דא צונעמען צואווארפן די סוכה מיט מיך צוזאמען, איך ווייס נישט וואס מען טוט דא, איך דארף שלאפן אין די סוכה, מצות סוכה, מדאורייתא. האט ער געזאגט, רבי, ער איז געווען א שטארקער גיבור, ער איז געווען א בחור א גיבור, רבי, דאס איז דער פראבלעם, אויף מיין אחריות, דער רבי וועט שלאפן אין סוכה זיבן טעג, איך בין דא מיטן רבין, אויף מיין אחריות. איך בין געקומען, איך האב געגעסן מיט אים, נאכן עסן האב איך אוועקגעלייגט מיין בעט ביי די טיר, מיט א מקל חובלים אבער ווי ס'דארף צו זיין, און ס'איז אזוי טאקע געווען, איינס אזייגער ביינאכט די שיכורים האבן דארט אנגעהויבן צו קומען זיי זאלן כמעט צוזעצן אין סוכה, איך בין ארויסגעגאנגען מיט א מקל חובלים, כ'האב זיי צופליקט, ער זאגט ביז דריי מינוט נישט געבליבן דארטן קיין זכר, צו מארגן ביינאכט נאכאמאל די זעלבע זאך מיט אנדערע שיכורים, ס'געווען עפעס ס'איז געווארן דארטן געפארן און כ'האב גענומען יעדן נאכט וואס דארטן דארטן צוזעצט ביינער דארטן געגאנגען רבי הלל קאלאמייער יעדן נאכט איך בין געווען מיט אים פֿיר און צוואַנציק שעה אלע זיבן טעג סוכות פֿיר און צוואַנציק שעה געענדיגט סוכות רבי הלל קאלאמייער האט אזוי הנאה געהאט אז נאר בזכותו איז ער געווען אין די סוכה נאר בזכות איז ער געווען אין סוכה. בזכות איז ער געווען. רבי הלל קאלאמייער האט אים געזאגט, איך ווינטש דיר אן, זאלסט לעבן הונדערט צוואַנציק יאר בבריות גופא ונהורא מעליא, א געזונטן גוף מיט א קלארקייט, און קיינער פון דיינע קינדער זאל נישט שטארבן בחייך. זאל נישט שטארבן. איז שוין פארשטאנען פארוואס און וויאזוי דער זון ווייסט ער האט נאך פיר יאר צו לעבן, ער איז דאך אלט געווען הונדערט זעכצן יאר, הונדערט נ ר, פארוואס ער האט נאך פיר יאר צו לעבן און וואס דא גייט פאר, האט ער האט דער צעהלימער רב געזאגט פאר דעם אידן, דאס פארשטיי איך נישט, אבער אנשטאט צו בעטן אז איר זאלט גיין פון דער וועלט, פארוואס זאלט איר נישט בעטן פונעם אייבערשטן אז ער זאל געזונט מאכן דעם קינד, צעהלימער רב האט דערציילט פאר ר' נטע פריינד, ער איז ארויס פון מושב זקנים, האט ער געזאגט דארט האט ער געזאגט אין אפיס אז ער מוז וויסן א עדכון וואס ס'טוט זיך, מען זאל אים, וואס טוט זיך מיט דעם טאטן און מיט דעם זון, איך מוז וויסן א עדכון כסדר וואס ס'טוט זיך, און כ ר' הלל קאלאמייער קען ש. האט דערציילט פאר ר' נטע ס'איז אריבער פיר יאר ווען די איד איז געווארן הונדערט צוואַנציק יאר האט ער געקריגן א הודעה גלייך פון מושב זקנים האט ער געבעטן א הודעה פיר יאר ארום די קינד איז אוועק אריבער אפאר שעה האט ער געקריגן א הודעה די זון די זון איז אוועק קודם קומט א הודעה קודם איז די טאטע אוועק קודם געווען קודם קודם געווען א הודעה פון טאטן אז די טאטע איז אוועק ער איז אלט געווען הונדערט זעכצן ווען ער געווארן הונדערט צוואנציג יאר א פאר שעה שפעטער איז געקומען א הודעה דער זון איז אוועק שטייט א ברכה וואס האט געגעבן ר' הלל קאלאמייער איך מיין צו זאגן דער לימוד דערפון איז וויאזוי אסאך לימוד אלע וואס דאס הייסט מצות סוכה

דער חידושי הרי"ם זאגט, המבזה את המועדות זאגן חז"ל אין לו חלק לעולם הבא, זאגט ער וואס איז דאס די הגדרה פון המבזה את עמי עדי? וואס זאגט דער זאגט דער חידושי הרי"ם שטייט אין פסוק, שטייט כלפי שאול המלך שטייט אין פסוק, ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויבזוהו זיי האבן געזאגט אויף שאול המלך מה יושיענו זה וואס וועט ער אונז העלפן ויבזוהו זאגט דער חידושי הרי"ם אז א מענטש גלייבט נישט אז עס קומט א יום טוב דאס ברענגט אים א ישועה דאס הייסט א מבזה את המועד דאס איז א הגדרה פון א מבזה את המועד ער גלייבט נישט אז עס קומט א יום טוב דאס ברענגט א ישועה ער זאגט עס אויף יעדן יום טוב ווער רעדט אזא סוכות דער שפת אמת טייטשט מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה זאגט ער מלך ממית ומחיה איז ראש השנה יום כיפור ספרי חיים וספרי מתים פתוחים ומצמיח ישועה דאס איז סוכות און מצ לכן שואגים הושענא ווייל דאס איז די זמן וואס די אייבישטער מצמיח ישועה דא איז ער מצמיח ישועה און זיי קענען מבטל זיין די גזירות פון ראש השנה יום כיפור זאגט דער שפת אמת א לשון וכל המשפט בראש השנה היה לצמוח ישועה, דעם ישועה מצמיח צו זיין, דאס איז געווען די משפט ראש השנה, מצמיח ישועה, אויף דעם שרייט מען יעצט הושענא, מיט דעם שרייט מען יעצט הושענא, און מיט דעם רבותי גיי מיר אריין צו דעם הייליגן סוכה, ווי די גמרא זאגט אין סוכה דף ט', חג הסוכות תעשה לך זאגט די גמרא כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה כפשוטו אויף יעדע אידישע סוכה איז חל דארטן א שם שמים מען רעדט נישט די פוסקים ברענגען ביכורי יעקב אין אנהייב סימן תרכ"ה זאגט ער יזהר מאוד לקיים מצות סוכה שמספר שמו די גמטריא פון סוכה איז צדיק א' כמנין ביידע שמות הקדושים שם הוויה מיט אדני צדיק א', דו גייסט אריין, גייסט אריין דא שם הוויה מיט אדני, שטייט די קב הישר זאגט אויף דעם, אז דאס טייטש ופרוש עלינו סוכת שלומך, זאגט ער ווייל בזכות דעם מצוה סוכה זיין די כסא שם שלם און כסא שלם, ופרוש עלינו סוכת שלומך, סוכת שלומך, אז די טייטש איז אז די מצוה סוכה אויפן גרעסטן פארנעם, איר ווייסט אין תורת כהנים, איך האב דאך יעצט דערמאנט די גמרא חג הסוכות כשם שחל שם שמים על חגיגה כך חל שם שמים על הסוכה עד כדי כך ס'דא א הוה אמינא אין תורת כהנים אז מ'זאל דארפן איך גלייך איך גיי גלייך צום אין די פירוש פונעם ראב"ד דארטן חג הסוכות ער זאגט דער ראב"ד דארטן פשט אין תורת כהנים אז ס'געווען א הוה אמינא דארטן אז מ'זאל דארפן בויען יעדע סוכה אין הר הבית פארוואס ווייל די חגיגה פלעגט מען מקדיש זיין אין הר הבית מען האט נישט מקדיש געווען די חגיגה אינדרויסן אין הר הבית איז געווען דארטן א הוה אמינא אז מען דארף בויען די סוכה אין הר הבית און דארטן און אהיים נעמען שפעטער עד כדי כך פארוואס אלס א הייליגע זאך חל שם שמים חל שם שמים דארטן דא צוויי שמות און זאלסט פארשטיין גוט גוט וואס דא טוט זיך א קדושת הסוכה איז פשוט ווי קדושת המקדש איר ווייסט די פרי מגדים וואס זאגט אז מען זאל נישט מאכן קפנדריא פון די סוכה נישט מקצר זיין קיין וועג פון א סוכה ווייל עס איז קדושת המקדש ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל וחומר וקל וחומר אפילו א קל וחומר טאר נישט שפייען דארט זאגט די משנה

א שיעור הכשר סוכה זאגן די חז"ל איז שני דפנות כהלכתן און שלישית אפילו טפח זאגט ער אזוי קוקט אויס דער די האנט האט אזוי ס'איז דא דריי פרקים די ערשטע איז די פרק הסמוך לכתף דאס איז דער פרק יא וואס הזרוע הסמוך לכתף איינס שפעטער איז דא די צווייטע הסמוך לכף היד און שפעטער איז דא די כף האצבעות יא ווען מ'איז עס ווען מ'איז עס מקפל איז אזוי איז ער דעם צורה איינס, צוויי, דריי. דאס איז שלישית אפילו טפח שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח זאגט ער דאס איז צורה זאגט אר"י הקדוש די צורת החיבוק דאס מאכט די אייבערשטער מיט דיר אין די סוכה וימינו תחבקני א פחד דו ווייסט ווי ער דא זאגט וימינו תחבקני דאס מאכט די אייבערשטער מיט דיר אין סוכה וימינו תחבקני די אהבה

ווען דו ביסט מקפל דעם ימין, זאגט ער, דאס מאכט די אייבערשטער מיט דיר אין די סוכה, גייסט אריין אין די שמות הקדושים, הביאני המלך חדריו, זאגט דער שם שמואל, דאס איז די חדרים הפנימיים ווי דו גייסט אריין דארטן, אזא שטייגער ווי דער שפת אמת זאגט, אז ווען אדם הראשון איז באשאפן געווארן, זאגט דער שפת אמת, ווי איז ער געווען? אין גן עדן, די פלאץ פון אדם הראשון איז אין גן עדן, נאר וואס דען ער האט געזינדיגט און מען האט אים ארויס געווארפן פון דארטן, זאגט ער נאך יום הקדוש לפני השם תטהרו אלע וועלן אריינגיין אלע צוריק אריין אין גן עדן, דאס איז אין חדרים אין דעם אייבערשטן גייסטו דארטן אריין, דארטן וימינו תחבקני, דארטן גייסטו אריין, הביאני המלך חדריו חדרים הפנימיים, אויף אביסל אביסל אן הסבר, די גמרא זאגט אין. אין חגיגה די עולם געדענקט די חגיגה דף ה' די גמרא פרעגט א סתירה אז אין איין פלאץ שטייט וואס טוט זיך אויבן אין הימל איין פלאץ שטייט עוז וחדוה במקומו אז ביים אייבישטן איז שטענדיג עוז וחדוה און איין פסוק שטייט במסתרים תבכה נפשי אזוי פרעגט די גמרא ענטפערט די הייליגע גמרא לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי וואס איז עס טייטש איז שיטת רשי רשי לערנט פשט אז אינדרויסן איז עוז וחדוה במקומו אויבן עוז וחדוה אבער אינעווענדיג וואס קיינער גייט נישט אריין דארטן איז במסתרים תבכה נפשי אזוי לערנט רשי רבינו חננאל אויפן פלאץ אויפן גיליון זאגט דער רבינו חננאל אז פארקערט ער זאגט אינדרויסן איז במסתרים תבכה נפשי אינעווענדיג אינעווענדיג דאס איז עוז וחדוה במקומו טייטשט מען נאר וואס איז די טייטש ס'איז אזא שטייגער פונקט ווי פונקט ווי א חתן כלה ביים חופה וויינט מען, מען וויינט, שפעטער גייט מען אריין אין חדר הייחוד און נישטא קיין וויינען, דארטן איז שמחה, אזוי איז געווען ראש השנה יום כיפור, מען האט געוויינט, דאס איז די חופה, אבער יעצט הביאני המלך חדריו, מען גייט אריין אינעווענדיג דארטן איז נאר די חדר הייחוד, דארטן גייסטו אריין אין סוכה, דארטן ושמחת בחגך, דארטן בענטשט די אייבערשטער מובטח לו שיהא שמח וטוב לב כל השנה. דאָרטן גײסטו אַרײַן, דאָרטן, וימינו תּחבקני, דאָרטן גײסטו אַרײַן אין שמות-הקדושים, אױפֿן גרעסטן פֿאַרנעם, אױפֿן העכסטן פֿאַרנעם, נאָר גיב זיך אַ ביסל אַ שאָקל מיט. און סע שטײט אין זוהר-הקדוש, תּא חזי, בשעתּא דבר נש יתיב במדורא דא, צלא דמהימנותא, װאָס טײַטש, װען די מענטש גײט אַרײַן און זיצט אין צל הסוכה דאָרטן, זאָגט דער זוהר-הקדוש, שכינתּא פּרסא גדפֿהא עליה מלעילא, די שכינה הקדושה איז פּורס אױף אים די כּנפֿים, גלייבן אביסל וואו דו גייסט אריין, האב אביסל אמונת עתיך, אמונה אין די צייטן חוסן ישועות זאגט דער שפת אמת, דאס ברענגט די ישועות, פארשטיי שכינה פורסת כנפיה עליהם מלמעלה, און ווי די יערות דבש זאגט, ער זאגט אף שאין נראה, דו זעסט נישט די שכינה הקדושה, זעסט נישט, זאגט ער כסוכה עשויה לענן השם יומם על הסוכה, אף שאין נראה זאגט דער יערות דבש אבער מכל מקום ברור ואמת, מי שיושבים בסוכה לשמה, ועוסקים בתורה ושמחים בחג, במצוה ושמחת המועדות, שענן השם חופף למעלה מעלה עין ראתה בל תשורנו. ס'ווערט אזוי אין דיין דור, דו וואו איז וואסערע ברכה די אייבערשטער געבן דארט מכח וימינו תחבקני דארט זאגט די ארי הקדוש הא האמער השגות האמער דאך נישט קיין השגות פאר דערפאר רבותי ווערט שוין געברענגט אין פוסקים ולאכטונגען צי ס'איז די משנה ברורה אין תרל"ט, סעיף קטן ב', ער זאגט אז מ'זאל נישט רעדן, ממעט זיין דברי חול דארט אין סוכה, ממעט זיין דברי חול, רעדן נאר כי אם קדושה ותורה, כל שכן זאגט ער, שיהיה זהיר מלדבר שם דברי לשון הרע און רכילות, ס'איז אלס א מקום קדוש, מ'טאר עס אין שטוב אויך נישט, אבער דארטן, גיב אכט, דאס איז א מקום קדוש, דארטן דארטן ווערט א קדושת המקדש, זיין קדושת המקדש דער ראשית חכמה ברענגט עס פון הייליגן רמק, וכן נוהג מורי מנהג מורי עליו השלום, הרמק, דער הייליגער רמק, שלא לדבר בתוך הסוכה ובימי חג הסוכות אלא בדברי תורה, כי מצות הסוכה קדושתה גדולה זאגט ער, ווייל ס'איז א גרויסע קדושה והעד, וואס איז די עד? ווייל שעצי סוכה חל עליהם קדושה ואסורים כל שבעה. קול הלשון,

פון אלע זייטן אבער איר ווייסט דארטן וואס יענער האט געזאגט דארטן אשריכם ישראל קדושים אה גרויסטע גרעסטע זאכן אבער ווייסט דאך ווי איז דארטן געווען דארטן איינער פלעגט דארטן אריבער גיין יעדן טאג פון די גבולות די גרעניץ אין די מדינות אריבער גיין יעדן טאג מיט א מערצעדעס פול מיט זאמד מ'האט אים געפרעגט וואו פארסטו מ'האט אים בודק געווען וואס צו מ'שמוגלט נישט קיין סחורה האט ער געזאגט ניין ער בויעט פשוט א גרויסע בנין און ער דארף א סאך זאמד און ביי ענק אין די מדינה קאסט ביליגער די זאמד און קוקט האקט אין קאפ ווען א פאר פרוטות קאסט ביליגער גייט ער נעמען זאמד פון דארט און פילן א פולע לאסט מאשין א פולע מערצעדעס מיט זאמד יעדן טאג א מערצעדעס ארויס און אריין פול מיט זאמד זיי האבן חושד געווען פלעגן יעדן טאג בודק זיין די גאנצע זאמד מיט א זיפל און צו ס'איז נישט באהאלטן דארטן עפעס מרגליות מיט בריליאנטן מיט דימאנטן וואס מען דארף שמוגלען. בקיצור מען האט בודק געווען און בודק געווען מען האט גארנישט געטראפן. און אזוי א לאנגע צייט. ביז עפעס א טאג איז ער געקומען זאגט חברה איך האב שוין גענדיגט בויען די בנין, גענדיגט. קומט שוין. דעמאלטס האט איינער פון די שומרים אים געזאגט, זאג מיר דעם אמת, אויף וועם האסטו געארבעט? האקסט אין קאפ אריין דו האסט דאך נישט אריבערגעפירט קיין זאמד. זאג מיר דעם אמת, וואס אונז האבן נישט געטראפן, ווי קען דאס זיין, וואס שטעקט דא? האט ער געפרעגט, דו וועסט מיר גארנישט טון? דו זאגסט מיר צו אז נישטא קיין קנסות? נישט קיין שום קנסות. וועסט מיר גארנישט טון. האט ער געזאגט, איך זאג אים דעם אמת, נאראנים, איר האט געקוקט אויף די זאמד, מען האט נישט געקוקט אויפ'ן קאר, עס איז געווען א מערצ, איך בין יעדן טאג ארויסגעגאנגען מיט א אלטע, ארויסגעגאנגען מיט א נייע. איך פארקויף מערצעדעסן. איך פארקויף קארן פארקויף איך. איך פארקויף קארן. איר פארשטייט? איך פארקויף, איך פארקויף קארן, איר האט נישט געקוקט אויפן עיקר, ווייל איר זאלט נישט קוקן אויפן מערצעדעס, דערפאר האב איך אנגעפילט מיט זאמד, איר זאלט מיינען אז די זאמד איז די געשעפט, איר פארשטייט? איז ממילא אונז דארפן אכטונג געבן נישט ארויסגיין אזא ווערטל פון אלע בויען, אשריכם ישראל מ'בויעט, אבער פארפעל נישט די פינטעלע דא, גייסט אריין חדריו, גייסט אריין אין די שמות הקדושים, א וימינו תחבקני גייסטו דא מיטן אייבערשטן מאכן, גיי כאפ זיך אביסל ווי דערהויבן דו ווערסט דא. ווי פרייליך דארפסטו זיין! שכינה פרסא גדפהא עליה מלעילא, פארשטיי פארשטיי אביסל וואס טייטש בצילא דמהימנותא ווי דו גייסט דא אריין, דער רבי נפתלי ראפשיצער זאגט וואס הייסט בצילא דמהימנותא, און די גמרא איז גאנץ צייט פארנומען אדם יושב בצל סוכה, צל איז פשט ווען ס'איז ווייט פון דעם פלאץ, ווען דו ביסט נישט נאנט, איך זיץ אונטער א סוכה בין איך אין א צל? פון סוכה, צל, ווען דו שטייסט דא, דער פראדזשעקטאר איז דא, איז דא א צל, דו ביסט אונטערן סוכה, וואס הייסט בצל? ברענגט ער די מדרש, אז די מדרש זאגט השם צלך, וואס טייטש השם צלך? אויף וואס דער מענטש מאכט אונטן מיט זיין הנהגה איז ער גורם די זעלבע הנהגה מ'זאל זיך פירן מיט אים פון אויבן. וואס דו מאכסט ווען דו בויעסט א סוכה, זאגט ער בויעט דער רבונו של עולם א סוכה קעגן איבער וואו דו זיצט אין דעם צל פון דעם סוכה, דאס איז פשט אדם יושב בצל סוכה, שרייבט ער אויף דעם, זאגט ער אפילו מיר זינגען א סוכה שאנו עושים בדוגמתו, סוכה עליונה, ווען דו בויעסט דעם סוכה, ולכן נקרא צל סוכה שסוכה דידן, היא כדמיון ודוגמא סוכה עליונה, זאגט ער והגם שאין ערך ודמיון כלל עם כל זה מוכרח לומר כן, כאילו וואס א שייכות האט מיין סוכה מיט די סוכה וואס די אייבישטער בויעט אויבן, אבער מוכרח לומר כן אז דארט מען זיצט, בצילא דמהימנותא. פארשטיי אביסל דערהויבנקייט אביסל, דו גייסט אריין אין אזא הייליגע זאך.

האט ער זיך די ינוקא געפלעגט זאגן על כל סוכה וסוכה אומרים לו, יעדן סוכות ווארנט מען דעם מענטש הרי מים הרי מזון, פאק זיך אן שפע, ווייל ביז איבער א יאר וועסטו נישט האבן אזא זמן וואס דער אייבערשטער איז מיט דיר אזוי אויף צו משפיע צו זיין, על כל סוכה וסוכה אומרים לו, הרי מים הרי מזון, פאק זיך אן די קעשענעס. פאק זיך אן די קעשענעס, זאל אריין גיין אין דיר און נישט ארויס גיין, חג האסיף תקופת השנה זאגט די שפת אמת, מ'נעמט דא תוקף אויף א גאנץ יאהר, ווי די נאסאדער רב האט געטייטשט, די גמרא זאגט אין עבודה זרה דף ג', מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, וואס רופסט דו מצוה קלה? מצוה קלה? הא? ס'איז דא וואס באארבעטן שווער אויף די מצוה קלה, ניין? וואס איז פארוואס הייסט עס מצוה קלה פארוואס הייסט די סוכה?

דערפאר הייסט א בריה קלה, זאגט די נאסאדער רב, דו ווייסט פארוואס סוכות הייסט מצוה קלה? ווייל מעלנא אית לה זאל אריין גיין, מפקנא לית לה זאל נישט ארויס גיין פון דיר א גאנץ יאהר, זאל בלייבן דער יום טוב, מעלנא אית לה מפקנא לית לה, וואס זאל אריין גיין אין דיר יום טוב, ס'זאל נישט ארויס גיין, זאל נישט קענען ארויס גיין, אז דו זיצט אין אזא הייליגע סוכה. איך זאג דיר יסוד יוסף, יסוד יוסף שטייט, דאך א קדמון יסוד יוסף, ער שרייבט אין פרק ע"ז, יסוד יוסף שרייבט אין פרק ע"ז, היושב בסוכה, הערט א לשון פון יסוד יוסף, היושב בסוכה, ולומד או מתפלל, הרי יושב ממש בתוך עולמות עליונים, שכל עולם נקרא יום כידוע, וזה דכתיב זאגט ער דאס טייטש בסוכות תשבו שבעת ימים פירוש האדם נכנס בשבעה עולמות עליונים בימי החג ווען די גייסט אריין אין סוכה די לערנסט די דאווענסט די ביסט אויפן אינטערסטע ביסן זיצן ממש אין עולמות עליונים די הייב זיך אביסל די גמרא האט פריער דערמאנט פון שפת אמת אדם הראשון אין גן עדן ס'איז דא דא א מערצעדעס נישט נאר זאמד רבותי פארשטיי פארשטיי גוט הריישל חדה פון נעכו רייש וכו' פון איך. איך געדענק די גמרא זאגט אין גיב אין סוכה דף ד', א פארוואס דאר דאר דידוס, א פארוואס אינה גבוה עשרה טפחים איז פסול. פארוואס טאמער ס'איז נישטא קיין עשרה טפחים איז פסול א סוכה? פסול זאגט די גמרא, ווייל השמים שמים להשם והארץ ארץ לבני אדם. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, בקיצור די פשוטע פשט איז מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, דערפאר איז א הפסק רשות נאר נאך נאר ווען ס'איז הויעך צען טפחים, פשוטע פשט אין די גמרא. זאגט דער חסד לאברהם, רבינו אברהם אזולאי, און די זעלבע זאך זאגט די שפת אמת. שני נביאים בסגנון אחד, הערט. א פארוואס אינה גבוה עשרה טפחים פסול? די גמרא זאגט דאך מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה זאגט דארט די גמרא ברענגט צו וויבאלד מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה זענען זיי מסביר פשט אז היות די גאנצע סוכה איז דאך די שכינה דארטן אריינקומען מאכן א וימינו תחבקני מיט דיר זיין הביאני המלך חדריו טאמער א סוכה מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה איז דאס אפגעפרעגט אינגאנצן ס'קען נישט זיין ס'קען נישט זיין קיין סוכה די גאנצע סוכה איז דאך השראת השכינה, אז ס'איז למטה מעשרה עס קען נישט זיין קיין השראת השכינה, איז די גאנצע סוכה דא אפגעפרעגט, ס'איז גארנישט דא, ס'איז גארנישט מיט נישט, די גאנצע סוכה איז השראת השכינה. יא, יעדע איינער, ווי זאגט די זרע קודש זאגט א מורא'דיגע לשון נאך די זאגט כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ר' נפתלי ראפשיצער זאגט דעם לשון, אזרח איז גימטריא

רופט די קינדער, זי פייפט, רופט די קינדער, זי גיט זיי מזונות צו עסן, שפעטער נעמט זי אריין אלע קינדער אונטער תחת כנפיה. זאגט ער, די זעלבע זאך פירט זיך די שכינה הקדושה מיט אונז. ראש השנה יום כיפור האט זי געשריבן מזונות, די שכינה הקדושה געשריבן מזונות מיט חיים טובים. יעצט איז זי, נעמט זי אריין אלעמען תחת כנפי השכינה. דאס איז די ענין פונעם סוכה אז די אימא הקדושה די אימא עילאה מסככת בכנפיה יעצט איז מסככת עלינו בכנפיה די עטרת צבי זאגט אז דאס האט מען געבעטן ביי נעילה יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה אויפן סוכה דארטן תחת כנפי השכינה דארטן אויפן גרעסטן הייליגסטן פארנעם אויפן גרעסטן הייליגסטן פארנעם, שטייט דאך אין יערות דבש אויכעט ווייל מען דארף דאך נאך רחמים, הושענא רבה, הושענא רבה דערפאר האט מען געהייסן די הייטע א איד, צא מדירת קבע ושב בדירת עראי, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, דא דרייט מען זיך ארום אזוי, ווייסטו ווי יענער האט געזאגט, יענער האט געזאגט אז ס'איז געווען א דאך פון רעפים, מ'ווייסט א דאך פון רעפים, אזא שיפע דעכעלע, די דעכעלע, און ס'איז געווען אויף א הויכן, א הויכע דאך, זיך געדרייט דארטן א אינגל, זייער פרייליך, א קליין אינגעלע, ווי דא אונטן איז שוין געשטאנען גרייט דאקטוירים מיט מאטראצן געלייגט פון אלע זייטן, און ער דרייט זיך, פרייט זיך, ס'איז דאך זיך אויבן אין הימל, מלאכים און חפייזין, דא, מען דרייט זיך און פרייט זיך, מען האט נישט געווען פארוואס שטיין אבער ר' איד, גיי אריין אין גן עדן דארטן, אין אין גן עדן התחתון, דא אין סוכה, און גיב א געשריי הושענא, און ס'זיין גאר לעבעדיג, ס'זיין גאר א פרייליך יאר, פארשטייסט? זיין גאר גאר א פרייליך יאר, אבער דערפאר דערהייב זיך, פארשטייט זיך אז דא אויך, פארשטייסט, איז לעבעדיג, ווייל איר ווייסט און געזען די מליצות, מען זעט די מליצות, די ווערטלעך, וואס די הייליגע צדיקים האבן געזאגט, מען האט נישט געקענט סובל זיין איינער וואס איז געווען אזוי, אז ער האט זיך עפעס מפנק געווען דא מיטן סוכה, עפעס, איינער איז אריינגעגאנגען צום קאצקער רעבן, האט אים געווען עפעס שווער אויך, האט זיך נישט עפעס א עצה געבן, מ'האט געזאגט מצטער פטור מן הס, מצטער פטור מן הסוכה, האט דער קאצקער רבי געזאגט יא, אז מצטער פטור מן הסוכה, דו זיצט דא אין קודש הקדשים אין צל כנפי השכינה, וימינו תחבקני, און דו פילסט נאך צער, פטור מן הסוכה, דו ביסט פטור, ס'איז נישט פאר דיר, ס'איז נישט פאר דיר, גיי, גיי אהיים. מצטער אז דו זיצט אין אזא הייליגן פלאץ און דו פילסט נאך עפעס צער, מען רעדט דא פון מיליארדן דו טראכסט דא פון קליינע פיאסטערלעך, פטור מן הסוכה עס איז נישט פאר דיר, עס איז נאר איינער איז געקומען צו רבי איציקל סקווערער און האט אים געזאגט ער קען נישט שלאפן אין די סוכה וועגן די קעלט ס'בייסט אים די קעלט האט ער אים געזאגט קעלטער פון דיין שמונה עשרה האב איך נאכנישט געזען, איך האב געזען דו שלאפסט עס גאנץ גוט דורך. נישט געקענט סובל זיין אז מיר נעמען נאר אזוי פון דעם סוכה און מען מאכט דא. די קאצקער רבי האט געזאגט דארטן גשמים בחג סימן קללה אז מען טראכט אויף גשמיות אין אזא הייליגע יום טוב עס איז סימן קללה סימן ר נישט קל. כאילו דו פארשטיי וואו דו ביסט די אז דו יסוד יוסף ביסט דאך עולמות עולמות עליונים ממש אין אין די אלע לשונות אין די די טראכסט דא פארשטיי ביסט דא אין גן עדן אויב איינער האט אמאל מברר געווען, דארף וויסן אויף א דאקטאר, ער דארף וויסן וועגן א טעראפיסט, ער דארף וויסן וויכטיג א דאקטאר האט ער געפרעגט וואס ער זאגט אויף יענעם דאקטאר. זאגסטו ווי יענעם דאקטאר? מורא'דיג דארט, ס'איז דא געשמאקע בענקלעך, מען זיצט דארטן, און ס'איז דארטן א עירקאנדישן, מיט טרינקען קאלטע און ווארעמע, אפילו עסן אביסל. פרעגט אים, זאג נאר תכלית, וואס איז מיט'ן דאקטאר. מען נעמט אן במאור פנים, וואס איז מיט דער דאקטער, א פיינער דאקטער? אה, דאס ווייס איך נישט, דאס ווייס איך נישט. דו פארשטייסט די אינגערמאן, ער דרייט זיך און גרייט זיך, פרייט זיך, אלעס גרייט זיך, פארפעל נישט אבער די פינטעלע דא, דא איז א פינטעלע, דא איז דא השראת השכינה, דא ווערט הביאני המלך חדריו, ער טראכט די הייליגסטע זמנים יעצט. דער זאגט די שר שלום, אז מען גייט שרייען הושענא, זאגט ער, האסטו יעצט יום כיפור געשריגן הושענא, יום כיפור האסטו געשריגן וכל מאמינים שהוא עונה לחש, וואס גייסטו שרייען, הושענא שגים הושענא? די ראש השנה יום כיפור האט געדארפט זיין לחש אז מען האט מורא געהאט פון דעם קטיגור, פון דעם מקטרג. היינט האבן מיר נישט מורא, מיר זענען אין חדר יחוד פארמאכט מיט'ן אייבערשטן, נאר ושמחת בחגך דארף מען שרייען, דארטן דארטן קענסטו אלץ ווארטן, אויפ'ן גרעסטן פארנעם. יעדער איינער, יעדער איינער, די ערשטע סאדיגורער רבי פלעגט זאגן א באקאנט ווארט, באספך מגרנך ומיקבך, זאגט ער וואס די גמרא דרש'נט דאך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר, וואס הייסט בפסולת גורן ויקב? בפסולת די סכך, האט געזאגט בפסולת גורן ויקב ווי ער קוקט אויס פסולת אלע אריין אונטערן סוכה אלע אלע אלע אריין אונטערן סוכה מוליך ומביא מעלה ומוריד אפילו איז געווען מוליך מביא קומט צוריק ער האט שוין געהאלטן דארטן ביי מלוכה דא אין סוכה קומט צוריק דער אייבערשטער וויל דעם יום טוב אז דער יום טוב זאל משפיע זיין אויף א אידן אויפן גרעסטן פארנעם ווי דער שפת אמת פלעגט זאגן והנחילנו השם אלוקינו בשמחה ובששון האט ער געזאגט א נחלה ווען מנחיל א נחלה ווען א מענטש גייט אוועק פון די וועלט דעמאלטס איז ער מנחיל א נחלה, די אידן ווילן מיט דער רבונו של עולם גיט דיר אזא סוכה ווייל זי זאל דיר באגלייטן א גאנצן ווינטער א גאנצן זומער על כל שעומר אריין מיט זאל בלייבן דיר א נחלת עולם נאך וואס די סוכה גייט אוועק פונקט ווי א נחלה איז נאך וואס ס'גייט אוועק אזוי ווערט געברענגט אויף דעם פוסקים שוין אז דאס טייטש והשיאנו השם אלוקינו דער אבודרהם טייטשט וואס טייטש והשיאנו לאדן אונז אן מער ווי די א סך ברכת מועדיך לאדן אן אויף אונז לאדן אן, נאך א פשט זאגט ער דארטן והשיאנו, מלשון משיאין משואות, דאס איז דאך אנגעצינדן פאקלעך, צינד אונז אן, מאך אונז לעכטיג, לאדן און אן אויף אונז ברכות, אז זאל זיין אויף א גאנץ יאר, ווי האט דער בית אברהם געזאגט, דער בית אברהם האט געזאגט אז איינער ברענגט פאר א קינד א ריזיגע פושקע מיט טשאקאלאדקעס, א ריזיגע פאס מיט טשאקאלאדקעס, און וואס איז דער געדאנק אז ער זאל זיצן יעצט און אויפעסן איינס נאך די צווייטן אויף איין טאג? ניין, נאר וואס ס'זאל בלייבן פאר א גאנצן ווינטער. זאגט ער, דער רבונו של עולם האט דיר געגעבן אזא יום טוב, וואס איז דער געדאנק פון דעם יום טוב? דער געדאנק פון דעם יום טוב איז, אז עס זאל בלייבן אויף א גאנץ יאר, זאל משפיע זיין אויף א גאנץ יאר, זאל בלייבן אויף א גאנץ יאר. זאגט ער, וואס האט געטון א קלוגער אינגל? ער איז געלאפן צו די מאמע, מאמע, איך האב מורא, איך קען נישט, איך קען, איך קען נישט אכטונג געבן, געב מיר אכטונג אויפן פושקע, דאס בעטן אונז ביים אייבערשטן, והשיאנו ה' אלקינו את ברכת מועדיך, דו גיב אונז אכטונג אויף די ברכת מועדיך, זאל משפיע זיין אויף א גאנץ יאר, געב אונז די קאפ מיטן מח אונז זאל מען נישט פארפאטשקען, און דאס טאקע דארף מען אכטונג געבן, אכטונג געבן אזא יום טוב, נישט פארפאטשקען קיין מינוט, ווי האט ער געזאגט דארטן אוויר, זאגט די גמרא אוויר פוסל בשלושה, סכך פסול פוסל בארבעה, פארוואס איז אוויר פוסל בשלושה מער פון מער פון סכך פסול? סכך פסול פוסל בארבעה, פארוואס איז אויר פוסל בשלושה? דערווייל פאטשקען די צייט דאס איז אויר, סכך פסול מ'איז עוסק אין אנדערע זאכן. א אויר דער פאטשקען גיין ליידיג דאס איז די ערגסטע זאך. די ערגסטע זאך איז גיין ליידיג. צייט פארטרייבונג, צייט פארטרייבונג דאס איז די ערגסטע זאך. אויר פוסל בשלושה. דער הייליגער חתם סופר זאגט, אז די גמרא זאגט דארט מעולם לא ראינו שינה בעינינו. מעולם לא ראינו שינה בעינינו. פרעגט דער חתם סופר, שינה קען מען זען מיט די אויגן? אויף סוכות זאגט די גמרא, מעולם לא ראינו, מ'האט אים נישט געזען כשהיינו שמחים בש- כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו. פרעגט דער חתם סופר, שינה זעט מען מיט די אויגן? הא? זאגט ער, יא! די מגן אברהם אין תקפ"ג זאגט ער הולך בטל כישן דמי וגרע ממנו, הולך בטל איז כישן דמי ער איז ערגער פון אים, פון א ישן, זאגט ער דאס איז א שינה זאגט דער חתם סופר וואס מען זעהט מיט די אויגן, ער זאגט דאס איז יושבי קרנות יראו זה את זה ושניהם עוסקים בהבליהם, יושבי קרנות איינער זעהט דעם צווייטן והרי כישן, מעולם זאגט ער כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו מען האט נישט געפאטשקעט די צייט, נישט געווען קיין הולך בטל כישן דמי, אין אזעלכע גרויסע זמנים. אין אזא גרויסן סוכה, די בית ישראל פלעגט כסדר איבערגעבן איבערזאגן פונעם שפת אמת זיין זיידע, האט מסביר געווען כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו, האט ער מסביר געווען וואס איז די טייטש, זאגט על פי די מדרש, שטייט אין מדרש, אז משה רבינו ווען ער איז געווען אין הימל פערציג טעג און פערציג נעכט האט ער נישט געשלאפן, פארוואס? פארוואס איז ער נישט געשלאפן זאגט די מדרש, ווייל ער האט געוואוסט אז אין א מינוט וואס ער שלאפט האט ער שאדן,

ביקש לישון האט געוואלט שלאפן, אמר אם אם אישן אני מפסיד אלו, וואס איך מעסט יעצט איז דאך פאר מיר א מתנה, אויב איך שלאף וועל איך שאדן האבן, און דערפאר האט ער נישט געשלאפן, כך משה מודד התורה, זאגט דער מדרש, לא אכל ולא שתה, ביקש לישון האט געוואלט שלאפן, אמר אם אישן אני מפסיד, ווייל שלא אמר הקדוש ברוך הוא אלא ארבעים יום בלבד, און דערפאר האט ער נישט געקענט שלאפן, זאגט דער זאגט דער שפת אמת, אז דערפאר לא ראינו שינה בעינינו אין שבעה ימי החג, ווייל מ'האט געוואוסט אם אישן אני מפסיד און נישט געקענט שלאפן נישט געקענט שלאפן צא מדירת קבע ושב בדירת עראי האט ער געזאגט פארוואס שטייט צא מדירת קבע נישט גענוג שב בדירת עראי צא מדירת קבע גיי ארויס פון אלע שטותים גיי ארויס פריער פון אלע שטותים ווייל דו גייסט אריין דא גיי ארויס פון אלע פיסטע מעשיות און פארשטיי און אזוי נעמט מען רבותי די דלת מינים ידוע דער רמבן ברענגט דעם מדרש אין פרשת אמור, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות תמרים אויף יעדן זאך, זאגט דער מדרש פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו הוד והדר לבשת. כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו צדיק כתמר יפרח. ענף עץ עבות דאס איז די הדסים, זה הקדוש ברוך הוא דכתיב והוא עומד בין ההדסים, אויף כביכול. וערבי נחל איז הקדוש ברוך הוא, דכתיב ביה, סולו לרוכב בערבות בקה שמו. אויף יעדן מין שטייט זה הקדוש ברוך הוא. יעדע מין שטייט זה הקדוש ברוך הוא. די ידוע דער בית יוסף אין סימן תרנא, סעיף יב, ברענגט ער א ריקאנטי, באקאנטע ריקאנטי, אז וואס, אז מען דארף האלטן דעם אתרוג צוזאמען מיט די אלע דריי מינים, און ער ברענגט דארטן, סוד זה נגלה אליי בחלום בליל יום טוב ראשון של חג סוכות, ליל יום טוב ראשון, בהתאכסן אצלי ס'איז איינגעשטאנען דעמאלט ביי מיר חסיד אחד אשכנזי, ושמו הרב ר' יצחק. ראיתי בחלום, זאגט דער ריקאנטי, ראיתי בחלום, שהיה כותב השם יוד קיי וואו, און די לעצטע הא איז געווען ווייט. והיה מרחיק ההא האחרונה מן השלש אותיות הראשונות. ואמרתי לו, מה זה עשית, פארוואס איז דאס ווייט די לעצטע אות? והשיב, כך נוהגים במקומנו, אזוי פירט מען זיך, ואני מחיתי בו, כ'האב מוחה געווען, וכתבתי אותו שלם. ואשתומם על המראה, אזא חלום. ואין מבין, למחר צו מארגנס, דאס איז געווען ליל חג הסוכות איז געווען דער חלום. און ער איז איינגעשטאנען ביי מיר. למחר בעת נטילת לולב ראיתי שלא היה רבי יצחק מנענע רק הלולב ומיניו בלא אתרוג. האב איך פארשטאנען, והבנתי פתרון חלומי וחזר בו. ווייל יעדער, יעדער, שטייט דאך אין מדרש אז יעדע זאך איז דער שם. לולב איז שם, אתרוג הדסים ערבות. און עס איז געווען אן דעם אתרוג. פאר דערפאר זאגט ער דארט אין בית יוסף אז וואס אז ס'דארף זיין ער ברענגט דארטן דעם חזל אז יעדע א יעדע מין איז הקדוש ברוך הוא דארף זיין צוזאמען דארף זיין צוזאמען איז די סטאר שונא זאגט א אינטערעסאנטע זאך אז דערפאר מאכט מען א קוישעלע פארוואס ווייל פונקט ווי ס'דארף זיין צוזאמען טאר עס נישט זיין אבער צוגעקלעבט איין אות אויפן צווייטן מוז זיין א קוישעלע ס'זאל זיין א הפסק מוז זיין א הפסק ס'טאר נישט זיין צוגעקלעבט די אותיות איינס צום צווייטן אבער פארשטיי וואס דא טוט זיך, וואס דו האלסט אין די הענט, א פחד איבערצוזאגן דא, יא? כ'קען עס ממש נישט איבערזאגן. דער זיידע רבי נפתלי ראפשיצער זאגט השם לי לא אירא, אז איך האלט אים אין די הענט האב איך שוין פון גארנישט מורא. עפעס א מורא'דיגע לשון דא. דא איבערזאגן, אבער, עס שטייט אין רביד הזהב, ער ברענגט עס בשם רבי נפתלי ראפשיצער. שמעתי מפה אדוני מורי ורבי הקדוש זכותו יגן עלינו, גבי ארבעה מינים שבלולב, שהם נגד השם הוויה ברוך הוא, ולוקח האדם בידו, ועושה בו כביכול כרצונו. וואס דער רבוש"ע וואס פאר א כח ליגט דא, אז דו קענסט זיך שאקלען וואס דו ווילסט קענסטו יעצט עס, קענסטו מאכן, קענסטו טון, וואס פאר א כח האסט, וואס מען האלט דא אין די הענט, וואס מען האלט דא אין די, אין חמדה גנוזה ברענגט ער בשם רבי נפתלי ראפשיצער, ברענגט ער א. אז ער האט געזאגט יעדן יאר הושענא רבה, כ'האב א פחד דאס איבערצוזאגן, אבער פארשטיין אביסל וואס דא טוט זיך, דו מאכסט נענועים, וואס דו טוסט דא, וואס דו קענסט שאקלען, וואס פאר א ישועות דו קענסט פועל'ן, שרייסט הושענות, האלטסט די ארבעה מינים, מיט נענועים, וואס פאר א זעזועים דו דארפסט מאכן אין הארץ אויף אזעלכע ענינים, וואס דו קענסט דא מאכן. שרייבט אזא לשון והנה יש מאמר, רבי נפתלי ראפשיצער האט געזאגט, איך האב א פחד דאס איבערצוזאגן, והנה יש מאמר בפי העולם, אם אני אוחז אותך בידי, אז אני תקיף ממך ומוכרח אתה לשמוע לי. כן הוא כעת שאנחנו אוחזים את השם יתברך בידינו, כביכול מוכרח השם יתברך לשמוע תפילותינו. שרייט מען יעצט הושענא. פארשטייט וואס דא טוט זיך? מען נעמט ארויס א ספר תורה אינדרויסן, מען איז מקיף, מען שרייט הושענא, מען האלט עס אין די הענט, און אז דו וועסט בלייבן די זעלבע איז זייער נישט גוט. טויג נישט, אתרוג היבש פסול? ווי האט ער געזאגט א קל וחומר, הא? לולב היבש פסול זאגט די ירושלמי פארוואס לא המתים יהללו קה? אין בבלי שטייט וועגן זה קלי ואנוהו, וועגן הדר, יא? אבער אין ירושלמי שטייט פארוואס איז לולב היבש פסול ווייל לא המתים יהללו קה? מען מאכט א קל וחומר. אויב די מענטש לעבט נישט די לולב איז יבש לא המתים יהללו קה. און טאמער די לולב איז חי און די מענטש איז יבש, איז אוודאי לא המתים יהללו קה. פארשטייסט? דא טאר מען נישט זיין יבש, עס זענען דא א ביסל לעבעדיגער רבותי, זיך דערהייבן, און פארשטאנען, איר האט פארשטאנען ווערטער וואס איך האב דיר פריער פארגעליינט? דו האלטסט, דו האלטסט כביכול אין די הענט, דער רבוש"ע זאגט איך גיב זיך איבער פאר דיר, קענסט טון נענועים יעצט, און וויפיל רפואות, וויפיל ישועות, וויפיל פרנסות, וויפיל, וויפיל שוויצענישן קען מען זיך, קען מען זיך, ווי פרייליך דארף מען זיין יעצט זיין, זמן שמחותינו. דער ראש, דער ראש אין סוכה פרק ג', זאגט דער ראש ברענגט דעם ירושלמי אויף וואס איז די נענועים? די נענועים איז כדי לנענע כוחו של קטיגור, לנענע כוחו של קטיגור, מ'טוט אינגאנצן צושמעטערן, אינגאנצן צושמעטערן, איר ווייסט דאך אין די גמרא שטייט דאך צוויי טעמים, יא אין די גמרא ל"ז, דף ל"ז, אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא ביי די נענועים מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו,

די ארבע רוחות שלו און מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו איז קענסט נאך שאקלען אזוי רואיג לויטן ערשטן טעם אבער לויטן צווייטן טעם לעצור רוחות רעות לעצור טללים רעים איז גיב א גוטן שאקל לנענע כוחו של קטיגור גיב אים א גוטן שאקל אזוי זאגט אויך די מהרש"א אין דארטן חידושי אגדות אין סוכה ל"ח ער זאגט דער ניע פונעם לולב זאגט ער כח בו לעצור אפשטעלן דעם כח הטומאה מסטרא דשמאלא דסטנא. פארשטייט מען נישט וואס דאס איז און זאל קיינמאל נישט וויסן, אבער דאס מאכסטו מיט דיינע נענועים, דו שטעלסט אפ אלצדינג. אבער דאס דארף אנהייבן מיטן הארץ, ווייל די חידושי הרי"ם זאגט, די נענועים הייבן זיך אן פון הארץ, אז ס'דארף אויפשאקלען דעם הארץ. פון הארץ. ער ברענגט אין אמרי שפר, געווען רב דייטש, געווען א תלמיד פון חתם סופר, רבי שמעון דייטש, שרייבט ער א אינטערעסאנטע זאך אויף חתם סופר, וכן היה נוהג מורי הגאון מורינו הרב רבי משה סופר, חתם הייליגער חתם סופר, לאחוז ארבע מינים בידו בעת התפילה, ער האט געהאלטן ארבע מינים ביים גאנצן דאווענען כמנהג אנשי ירושלים אין די גמרא אין סוכה, יא, ער האט געהאלטן, גאנצן דאווענען האט ער געהאלטן ארבע מינים, שרייבט ער והיה מעיד אז דער הייליגער חתם סופר האט מעיד געווען שחיבוב מצוה גורם כוונת התפילה כל כך שמתפלל ביום טוב של סוכות על ידי אחיזת לולב בכוונה שלימה יותר מיום הכיפורים אזוי ברענגט ער אז דער הייליגער חתם סופר האט געזאגט דורך דעם האלטן דעם דעם לולב האט ער געדאוונט ער האט א לשון כוונה שלימה יותר מיום הכיפורים מיר דארפן זיך געבן א שאקל רבותי נאר לכל הפחות זענען די אלטע נענועים דאס צו וויסן, ער האט געהאלטן יותר מיום הכיפורים אויפן גאנצן דאס, אוי, וואס פאר א נענועים מען קען מאכן, ווי מען קען שאקלען וועלטן, ווי ער זאגט דער שפת אמת יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, דאס איז דאך די סוכה, יעלזו חסידים בכבוד די ענני כבוד, און די איינציגסטע מצוה ירננו על משכבותם מען שלאפט אויכעט, מען שלאפט אין מצוה, מען שלאפט אין די מצוה. זאגט די ייטב לב, יעלזו חסידים בכבוד ירננו, ראשי תיבות חייב. ראשי תיבות חייב, אפילו איינער וואס איז ארויסגעגאנגען חייב ראש השנה יום כיפור יעצט טאר עס נישט ממתיק זיין. יעלזו חסידים בכבוד ירננו, ראשי תיבות חייב, קענסט אלץ אלץ אלץ יעצט ממתיק זיין, יעצט נאר ירננו, יעצט לעבעדיג, יעצט לעבעדיג, אויסנוצן די צייט.

עד אשר לא יבואו ימי הרעה איז מלשון עדש הדק לא עפא, אז דו האסט גוט געדענקען דעם אייבערשטן אין די טעג אתה בחרתנו, וועסטו מאכן אז עס זאל נישט קומען קיין ימי רעה זאג מיר א געזונטע ווינטער א געזונטע זומער זאל קומען, קומען א געזונט יאר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, דאס געדענקען דעם בורא עולם מיט דעם אתה בחרתנו טעג, אין די געקליבענע איז עד וועסטו פועל'ן מיט דעם אשר לא יבואו ימי הרעה אז עס זאל זיין געזונט און פרייליך. איז דא אויך אן ענין רבותי מיר האלטן דא צווישן יום כיפור סוכות איז געווען א גרויס און מען האט שוין געברענגט אין פוסקים איז א גרויסער זמן צדקה דער דערציילן פון סאטמאר רב עס האט מיר ארויס געגאנגען ערב סוכות די טאג ערב סוכות מיליאנען ארויס געגאנגען פון שטוב מיליאנען צו די הייזער מיר ברענגען פון דברי חיים, דברי חיים האט אויך צעשפרייט א ים מיט צדקה ערב סוכות, ער האט געזאגט דאס איז זיין נוי סוכה. די מעשה וואס שערי תשובה ברענגט אין תרכ"ה ברענגט ער שוין. בשם ספר אור צדיקים, מהר"ם פאפירש, ברענגט ער, יש להרבות בצדקה ערב סוכות, ומורינו הרב ר' חיים וויטאל זצ"ל הרב חיים וויטאל, היה מחלק הקופה לעניים ערב סוכות, ערב סוכות ווערט צוטיילט דעם קופה. מיט די אויך די יסוד ושורש העבודה ברענגט הנה זה יום ערב סוכות זאגט ער יום של ערב סוכות הרי בכי איתן איש אשר ידבנו לעשות צדקה הרבה מאוד ביום זה ס'איז דא על פי סוד איז גאר על פי סוד ברענגען זיי דאס די גרעסטע טאג פון צדקה אבער איך מיין אבער די שוין ערב סוכות מ'דארף נישט דער ארימאן זאל אים ארויסגיין די נשמה ביז ערב סוכות דאס עוד שוין געווען אין נאר מאיר זאגט ער זאל שוין ערשט סוכות זאל שוין ערשט ערשט סוכות זאל זאל שוין עסן די סוכה וגם הוא זמן אסיפה לאסוף הביתה על כל ימי החג להזמין ולהתארח עניים מהוגנים בני תורה על שולחנו וואס די זענען אלע מאריך אז דאס איז די חלק פון די ז' אושפיזין א גאסט אין שטוב זיי זאגן אז רב לייזער'ל דזשיקובער האט מקפיד געווען די ערשטע טאג יום טוב ער מוז האבן א גאסט ווייל ס'איז אברהם אבינו, אושפיזא איז אברהם אבינו, אברהם אבינו איז דאך געווען הכנסת אורחים, האט ער מקפיד געווען שטארק אויף א גאסט, עפעס א יאר האט ער נישט געהאט קיין גאסט, האט ער געהייסן זיין זון דעם אמרי נועם זאל גיין זוכן א גאסט, ער האט נישט געטראפן, ביז ער האט אים געברענגט עפעס א גוטן שיכור מתגולל באשפתות דארטן פון מיסטקאסטן, א שיכור האט ער אים געברענגט, ער איז אהיימגעקומען פרעגט אים דער טאטע וואס האסטו מיר דא געברענגט? האט ער געזאגט ביי אברהם אבינו איז נישט געווען קיין בעסערע, ווער איז געווען ביי אברהם אבינו הכנסת אורחים? ידוע, די של"ה הקדוש ברענגט עס, ער זאגט, דאס קענסטו ברענגען אויפן טיש א גאסט, ברענג אויפן טיש א גאסט וואס שטייט זייער, אויף סוכות שטייט עס, טאר מען נישט שיקען אים אריין אין שטוב אריין. שטייט זיך אין שטוב דארף עס זיין מיטן שלום בית, דארף זיך זיין ושמחת, ושמחת אתה וביתך די ערשטע זאך איז דאך דאורייתא, ארום און ארום, אבער מען זאל נישט שיקען אים אין שטוב אריין זיין מיט מאיר פנים ארום און ארום, דאס איז די, פון די גרעסטע זמנים, גרעסטע זמנים אויף די עניינים.

א עוזרת אין שטוב, וואס די עוזרת האט געהאט א טאכטער פון אכצן יאר וואס לא עלינו לא עלינו משוגע געווארן, קראנק געווארן. רבי נפתלי חיים האט געוואלט מכיר טובה זיין זיין עוזרת, האט ער איר געזאגט אז זי זאל קומען מיט איר מאן, ער וועט שרייבן א קמיע און זיין א ישועה. די מאן איז געווען א מתנגד, האט בשום פנים ואופן נישט געוואלט קומען. געגאנגען נאך דאקטוירים אין די גאנצע וועלט און ס'איז נישט געגאנגען, זי איז נישט אויסגעהיילט געווארן, האט די מאן געזאגט לאמיר גיין, זי איז געגאנגען צו רבי נפתלי חיים, רבי נפתלי חיים האט געשריבן א קמיע, רבי נפתלי חיים האט אנגעזאגט זי זאל עס אנטון און קיינער זאל נישט רעדן פון דעם, ווייל אז מ'וועט רעדן פון דעם נעמט ער נישט קיין אחריות. זי האט עס אנגעטון און זי איז געווארן גלייך געזונט, געזונט נארמאל גלייך כאחד האדם.

לשלוח רפואה שלימה לפלונית בת פלונית, גע'חתמ'עט נעמען אויפן קמיע פון צוויי גבאי צדקה אין ירושלים, ניסן באק מיט יצחק שפירא, זענען צוויי גרויסע גבאי צדקה. צומארגנס האט דער בארנובער אים געטראפן אין מקווה, דער געווינער, האט אים געזאגט, האט ער געפרעגט ר' נפתלי חיים, איך האב אלץ פארשטאנען, אבער די קמיע, אבער וואס איז די צוויי נעמען פון גבאי צדקה וואס דו פאר'חתמ'ט? האט ער געזאגט כ'האב דא געמוזט ממשיך זיין א ישועה למעלה מדרך הטבע, און מ'האמער בקבלה אז מלאכים האבן, אז גבאי צדקה האבן א דעה אין הימל מער פון מלאכים, האב איך געמוזט חתמ'נען זייערע נעמען. גבאי צדקה, מ'טוט פאר אידנ'ס וועגן, מ'טוט פאר אידנ'ס וועגן, הא? ר' איציקל פשעווארסקער איז נעכטן געווען די יארצייט זיינער, ר' איציקל פלעגט שרייען אן איישר חיליה. יישר כח וועל איך מודיע זיין און מפרסם זיין אז די גבאי צדקה וואס גייען פאר רבי מאיר בעל הנס פושקעס האבן א כח צו פועל'ן ישועות בקרב הארץ האבן א כח צו פועל'ן ישועות יא זיי בעטן א ברכה די וואס גייען דרייען זיך ארום מיט די צדקה נישט געמיינט די יא ווייס איך גבאי צדקה איז אלס גרויסע זאכן איך מיין נאך אסאך מאל זיין א גבאי צדקה אין שטוב אויך איז אויך עפעס א גרויסע זאך דאס האט מיר געזאגט רב שלמה טויסיג ער וואוינט אין ענגלאנד אין ענגלאנד יא האט ער מיר געזאגט אז ער איז געווען א גבאי בסוף ימיו צו רבי יודאלע דזשיקעווער רבי יודאלע אן איידעם פון אמרי חיים געווען איש קדוש האט ער דערציילט אזוי ער דארט אין לונדון בסוף ימיו פינף זעבראו יאר האט גענומען אויף זיך שתיקה ער האט געשוויגן ער האט נישט גערעדט ער זאגט ס'איז געווען עפעס א ליל סוכות וואס ער איז אריינגעגאנגען צום סוכה, ער פלעגט בכלל קאכן פארן ערשטן כזית, ווען מען דארף טאקע געדענקען שטייט דאך אין הלכה אז די ערשטע כזית ט"ו ט"ו מחג המצות און אברהם, אבער ביי אים איז דאס געווען מיט א פייער, ער האט זיך געגרייט ביקוד אש קודש להבת שלהבת, ער גייט זיך גרייטן צום ערשטן כזית אין סוכה, און לשם יחוד, מען האט איבערגעזאגט בשם כל ישראל פֿופֿציק מאל, און ער קאכט און האלט דעם קידוש, ער הייבט אויף דעם כוס, און גיט אַ קוק אַרױף אױבן, און געשאָסן מיט אַ געלעכטער, װאָס איז? די שלאַק איז נאָך געװען פֿאַרמאַכט. אַלץ איז געװען סאַפֿיק און האָט געברענט. און האָט מיר געזאָגט רב שלמה, אַז אין דעם יאָר האָט ער גערעדט, אין דעם יום-טובֿ, ער האָט גלײַך געבראָכן דעם חומות-השתּיקה, האָט ער געהאַט דעמאָלט אַ חומות-השתּיקה, האָט נישט גערעדט, האט איבערגעבראכן חומת השתיקה צו געבן א צולאך דו מיינסט דו כאפסט מלאכים גיב א קוק פארקנאקט איך מיין צו זאגן א צווייטער אוי וואס דא וואלט געגאנגען דער ערשטער וואלט די גבאים אפגעזאגט איך פארשטיי נישט וואס טוט זיך דא א שלאק וואלסטו געמוזט מאכן דעם און ווער ווי ווער עס וואלט דארט געשטאנען אין ד' אמות וואלט אפגעברענט געווארן ער זאגט אז אין דעם יום טוב זאגט רבי שלמה טויסיג ווען די עולם איז אריינגעקומען דארטן ביקור חג אריינגעקומען רבנים מיט רבי'ס האט געהאלטן אין איין רעדן און דערציילן די מעשה מען האט געמיינט מען כאפט מלאכים געלאכט פארשטייט איר? רבותי די שלאק איז אפן אלס איז אפן אבער ארום און ארום איז דאך גאר כאפט מען א געלעכטער און און טאמער מען דארף א שתיקה מאכט טאקע א חומת השתיקה אפשר דעמאלטס. איז דער ניגון איינער פרעגט וואס מאכט מען די זאגט מען מאכט א שווייג על כל פנים פארשטייסט דאס די ביי יעדן זאך האט ער געשריגן די לעכעוויטשער מלאה הארץ קנינך די וועלט איז פול מיט וואס מען קען דיר אפקויפן און ווען די שמועסט אין אן עפעס חפץ חיים איך בוי דרײַ סוכות דרײַ סוכות האט געהאט וואס צו טון מיט די צייט נאר דא די אינגערמאן איז פארנומען נאך איבערבויען א סוכה טשע לסיום רבותי די סיום בוי האמער איר ווייסט אין זוהר הקדוש הייסט די ד' מינים הייסן מאני דקרבא זאגט ער אליין זעהן וואס די לבוש ברענגט די פוסקים די לבוש ברענגט דעם חזל אז אז די רבונו של עולם גיבט אפ נאכן דין מען ווייסט נישט ווער עס האט מנצח געווען צו גוים צו אידן די רבונו של עולם גיבט דעם שטעקן די לולבים יא דאס איז א סימן דידן נצח אז ירננו עצי היער מלפני השם כי בא לשפוט את הארץ אבער לאמיר איבער צוגיין א נקודה, די זוהר הקדוש רופט עס מאני דקרבא, טייערע אידן רבותי, מאני דקרבא, מאני דקרבא דאס איז כלי קרב כלי מלחמה, פרעגן אלע איך פארשטיי נישט וואס איז מאני דקרבא, זאגט די זוהר הקדוש, זאגט און דעמאלט שרייט מען דידן נצח, דידן נצח, איך פארשטיי נישט פרעגט ער, איך ווייס אז איינער וואס האט דידן נצח דרייט זיך אזוי מיט פארקאטשעטע הענט, שארף, דידן נצח דרייט מען זיך מיט כלי קרב, כלי קרב דרייט מען זיך דידן נצח דידן נצח אז די האלסט די מלחמה די האלסט א חרב אין די הענט דאס איז דידן נצח אבער ביי מלחמת היצר רבותי עס גייט אביסל אנדערש אפילו ביסט געפאלן ביסט צובליטיגט אבער די האלסט ווייטער מלחמה דאס איז דידן נצח פון א איד דידן נצח פון א איד א איד ווערט נישט געפאלן ביי זיך ער ווערט נישט געפאלן, און אפילו ער האט געכאפט קלעפ, האט ער געשאסן, מען האט אים צעשאסן, אבער ער האלט ווייטער די מאני דקרבא, פארקערט די וואס דו האלטסט די כלי קרב, דאס איז דידן נצח. דאס איז דידן נצח ווי ער זאגט די חידושי הרי"ם, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין, חסידים ואנשי, וואס טייטש היו מרקדין? מען טאנצט ארויף און אראפ, מען ווייסט כ'וועל פאלן אבער יעצט טאנץ איך ארויף צוריק, איך ווייס כ'וועל נאכאמאל פאלן אבער איך טאנץ ווייטער אויף ארויף, דאָס איז כּסדר אַ ייִד אַ גבֿורה, דער כּלי-קרבֿ, כּסדר, כּסדר מיט דער אײבֿ זיך מיר דערצײלן ערשטער רב שלמהלע באָבעװער, האָט אים אײנער געברענגט אַמאָל אַ קאַסט אַ אַ אתרוג, װאָס איז געװען ממש װי אַ ציור, אַ אתרוג אָן קײן בלעטל, אָן קײן פּינטל, מיט אַ גאַרטל, ממש נישט אַ אַ שלימות פֿון אַ אתרוג, װאָס איז נישט אַ פּונקט װי אַ בילד איז דאָס געװען, האָט עס אױסגעקוקט. רב שלמהלע באָבעװער האָט עס נישט געװאָלט שאָקלען, האָט עס אַװעקגעלײגט. דער גבאי האָט מחליט געװען, דער רבי געװען אין בית-מדרש, אַז דער רבי װיל נישט, זאָל איך שאָקלען? אבער ער האט געמאכט שטילע רייזע און דער רבי האט געוויסט אז און האט געמאכט אזוי שנעל האט מורא געהאט דער רבי זאל נישט אריינקומען און כאפט דעם אתרוג און כאפט עס און דער אתרוג איז אים אראפגעפאלן פון די הענט און גיט זיך א בייג אויף עס אויפהייבן זעהט ער ווי דער פיטום איז ארויסגעפאלן מיט א נאדל עס איז געווען א נאדל וואס דער פיטום האט אים מחבר געווען דער פיטום איז געווען אפגעריסן נאר עס איז געווען עפעס א נאדל עס איז אראפגעפאלן דער פיטום מיטן נאדל דעמאלט איז געווארן א קול רעש גדול א מופת פון רבי'ן רבי האט עס נישט געוואלט שאקלען? דער רבי האט מרגיש געווען? האט רבי שלמה'לע זיי געזאגט חברה איך האב גארנישט מרגיש געווען, נאר וואס דען? נאר מ'האט מיר געוויזן אזא אתרוג צו ריין אינגאנצן, ס'איז נישטא קיין בליטעס, ס'איז נישטא דא שקיעות מיט בליטעס, נישטא, ס'איז א גארטל, ס'איז נישטא קיין בלעטלעך, האב איך געוויסט אין עולם הזה איז נישטא קיין שלימות, איז נישטא קיין אזא זאך שלימות, מען דארף ארבעטן אויף שלימות, אבער קיינער איז דא נישט קיין מלאך, האב איך פארשטאנען אז אויב עס איז נישטא בגלוי, ווער ווייסט וואס פאר א מום שבסתר דערפאר האב איך עס נישט געוואלט שאקלען. איר פארשטייט? איז ווען א מענטשן ווערט אביסל שווער די אתרוג די הארץ, ס'ווערט אים לא עלינו אביסל אביסל אביסעלע דארטן מיט נסיונות, בארואיג זיך, שטארק זיך מיט די מאנא דקרבא, ס'איז נישטא דא קיין שלימות, דו בלייב ווייטער טאנצן, דו זאלסט ווייטער, דו זאלסט ווייטער זיך דערהייבן, ווייטער מאנא דקרבא, ווייטער כלי הקרב, ווי דער שפת אמת איז פארנומען מיט דעם זוהר הקדוש בשוא גליו אתה תשבחם, וואס איז טייטש בשוא גליו? אז ס'שטייט אין חזל ס'א מדרש אין תהילים שוחר טוב, אז יעדע גל גייט ארויס פון ים מציף זיין העולם כולו, ער גייט פארשווענקען די וועלט, ער קומט אן צום שפת הים, איז מען אים משביע עד פה תבוא ער טאר נישט גיין ווייטער. טאר נישט גיין ווייטער. זאגט ער, דו גל, דו גייסט פארשווענקען די וועלט, דו האסט נישט געזען, מיליארדן מיליארדן גלים האבן שוין געפריווט ס'איז נישט געגאנגען, וואס פריווסטו, וואס פריווסטו יעצט נאכאמאל, דו פריווסט יעצט נאכאמאל, מיליארדן גלים געגאנגען, האבן געפריווט נישט געגאנגען, זאגט ער, בשוא גליו, ווען די עיוו, די מענטש דערהייבט זיך פונקט ווי די גלים, ער לאזט זיך נישט, איך ווייס ס'איז מיליארדן מאל נישט געגאנגען, איך גיי פריוון אפשר יעצט יא, אתה תשבחם, דאס איז דער אייבערשטער משבח א אידיש קינד. מאנא דקרבא ער האלט ווייטער די כלי הקרב ער לאזט זיך נישט יעצט נאך יום הקדוש פאר סוכות איך בין נאכאמאל מיט א פרישקייט נאכאמאל מיט א התחדשות נאך א דאס איז אתה תשבחם דאס איז נאר דאס איז די שבח פון א איד ווייל קיין שלימות איז נישטא אויף די וועלט נישטא דא ווי האט ער געזאגט רבי שלמה'לע אויב ס'איז שלם איז ווער ווייסט וואס דא איז באהאלטן איר פארשטייט? אויב דאס זעט דיר אויס שלם, אזוי טייטשט רב צדוק די גמרא אין סוכה ל"א וואו דער עולם געדענקט אוודאי די ההיא סבתא, ס'איז געווען דארטן די סבתא, וואס די א די רבנן ב זי איז געלאפן און געשריגן אז די אלע רבנן דבי ריש גלותא זיצן אין א סוכה גזולה, וואס איז? ווייל די עבדים פון ריש גלותא האבן איר בא'גנב'עט די עצים, זיי האבן געבויעט פון דעם א סוכה, און זי האט געשריגן אז איר זיצט אלע אין א סוכה גזולה. למעשה האט ר' נחמן געזאגט אז מען דארף זיך נישט וויסענדיג מאכן פון איר, פארוואס? ווייל די הלכה איז שינוי קונה, מען האט שוין אריינגעבויעט די עצים, מען האט שוין אריינגעבויעט די עצים, מען דארף איר באצאלן די געלט יא, אבער די עצים איז נישט אירע, עס איז נישט קיין סוכה גזולה. מען דארף איר באצאלן געלט, אבער שינוי קונה, זי האט מיט דעם אבער איז ממילא אין לו אלא דמי עצים בלבד. זי האט זיך נישט געלאזט, זי האט געשריגן ווייטער. און ר' נחמן האט געזאגט פעיתא היא דא, ס'איז א שרייערקע, ס'איז א שרייערקע. לא אשגחו בה רבנן. מען האט נע. האט זי געשריגן, האט זי צוריקגעשריגן, איתתא, איך בין א פרוי וואס איר טאטע, מיין טאטע האט געהאט דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים, איתתא דאבוה וואס איר טאטע האט געהאט דרײַ הונדערט אַכצן עבדים איז אברהם אבינו, צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה, זי שרייט פאר ענק און מען מאכט זיך נישט וויסנדיג, א פרוי וואס איר טאטע האט געהאט דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים שרייט פאר ענק און מען מאכט זיך נישט וויסנדיג, האט ר' נחמן געזאגט פעיתא היא דא, האסט משהו געוואונען. זאגט ר' צדוק, וואס האט זי געזאגט אז איר טאטע האט געהאט דרײַ הונדערט אַכצן עבדים ווער איז דאס אברהם אבינו האט געהאט ווי שטייט אין פרשת לך לך שטייט פון ביי מיטן מלחמת סדום מלחמת המלכים אברהם אבינו האט גענומען די דרײַ הונדערט שמונה עשר שלוש מאות דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים פרעגט רב צדוק וואס גייט דא פאר וואס ברענגט דא די הייליגע גמרא קודש קדשים ברענגט אזא מעשה אז די פרוי האט געשריגן מיין טאטע האט געהאט דרײַ הונדערט אַכצן עבדים און און ער מאכט זיך נישט וויסנדיג וואס איז די פשט אין די גמרא? און בכלל פרעגט רב צדוק וואס איז טאקע די טייטש וואס די תורה הקדושה דערציילט אין פרשת לך לך אז אברהם אבינו האט געהאט דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים, ס'איז אינטערעסאנט וויפיל עבדים ער האט געהאט, שמונה עשר שלוש מאות, דאס איז אינטערעסאנט צו וויסן, ער האט געהאט פונקט דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים. רב צדוק א מורא'דיגע ווארט רבותי. זאגט ער אבער וואס טייטש וואס די תורה זאגט אז אברהם אבינו האט געהאט דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים פארוואס דערציילט עס די תורה? זאגט ער, יאוש איז גימטריא דרײַ הונדערט און זיבעצן. די ערשטע יסוד פון א אידיש קינד איז דאך אריבער גיין דעם מספר, קיין קיין מאל זיך נישט מייאש זיין, שטענדיג מונה די קרובה, שטענדיג הייב אויף צוריק די נאז, וויפיל ביסט אראפ געפאלן, הייב זיך אויף צוריק בסוגר א' האט עס שבחים, זאגט רב צדוק דערפאר שרייט איבער די תורה, וויפיל האט אברהם אבינו געהאט שמונה עשר שלוש מאות דרײַ הונדערט און אַכצן, זאגט רב צדוק אזוי, די פרוי האט געשיקט זאגן רב נחמן, דו מיינסט איך וועל דיר צורו לאזן? דו מיינסט איך וועל דיר לאזן מנוחה? מיין טאטע האט געהאט דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים און האט אונז אויסגעלערנט מ'איז זיך נישט מייאש, איך גיי אים ביזן סוף וועל איך גיין. זאגט רב צדוק, דאס איז די טייטש, א מענטש זאל וויסן, שטענדיג מען לאזט זיך נישט נאך, שטענדיג מיט א דערהויבנקייט, בסוכות תשבו שבעת ימים, זאגט די ייטב לב, תשבו אותיות בושת, א מענטש מאכט א חשבון איך קען אריינגיין אין די סוכה אין שרייען מיט א גערוישען ער שעמט זיך אין זיך, זאגט ער שנעל שריי כל האזרח אהיה זורח אור פון יעצט גיי איך זיין לעכטיג, אזרח, די עזר, פון יעצט אזרח אהיה זורח אור, און ישבו בסוכות גיי אריין לעבעדיגערהייט און פרייליכערהייט אין די סוכה. לאמיר מסיים זיין רבותי. דאכט זיך שוין אנגעהויבן מסיים צו זיין. נו. אין די קיצור, ווען מסיים זיין, די ווילנער גאון זאגט, שטייט א פסוק אין תהילים ל"א תצפנם בסוכה מריב לשונות. זאגט ער, ס'איז דא פינף מוצאות הפה. ס'איז דא אותיות מיטן צינג, מיטן לשון, ס'איז דא מיט די ליפן, שפתיים, לשון, ס'איז דא מיטן חך, און ס'איז דא מיטן גרון, און ס'איז דא מיט די ציינער. שפתיים שיניים לשון חך גרון. נישט יעצט אריין גיין די אלע אותיות, זעט שוין אליין. דטלנ"ת, ד' ט' ל' נ' ת', דאס איז לשון. ד' ל' נ' ט' ת'. ס'איז דא חך ס'איז דא פון די ציינער איז זסשר"ץ זיין מיט די מיט די ציינער איז זיין סמך שין רייש צדיק בומ"ף איז מיט די שפתיים בית וואו מ מם פיי שפתיים יוד גימל כף רייש איז די חך יוד גימל כף רייש חך וואס איז די גרון? וו? ניין, ניין, גרון איז אלף, היי, חית, עין. זאגט דער ווילנער גאון, אין דער ווארט סוכה האסטו פיר מוצאות הפה, די פיפטע נישט. סמך, דאס איז די שיניים, וו איז שפתיים, כף איז די חך, היי איז די גרון. פארוואס זאגט מען נישט עפעס א אות מיט די צינג אויך? למד, שאקל עפעס, לייג אריין עפעס א, שאקל א, לייג אריין א, עה, ד' א ל, א ט, שאקל עפעס די צינג ביי סוכה. זאגט די ווילנער גאון, ווייל די גאנצע סוכה איז תצפנם בסוכה, ווייל די גאנצע סוכה איז מסוגל אויף מריב לשונות קעגן די צינגעלע, מסוגל אז מ'זאל זיך נישט קריגן, אז מען תצפנם, מען האט באהאלטן די צינג דא אין דעם סוכה, מריב לשונות, די סגולה איז מריב לשונות, ווייל כידוע אין ספר, דאכט זיך אין כף החיים, תרכ"ו, סעיף קטן ו,

נאטור האב צו זיך שלום בית אבער איך זעה ער ברענגט אז אין יעדע מחלוקת איז געווען א מחלוקת ילמוד מסכת סוכה וזה תצפנם בסוכה מריב לשונות דאס איז די סוכה דאס איז די ערבה די ערבה זאגט דער חינוך איז דאך די פה יא קעגן די מויל אז מען זאל אכטונג געבן אויפן מויל שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, די א פלא פון א ווארט, א חידוש פון א ווארט, וואס ער זאגט דער דער שיר מעון אויפן חתם סופר, דאס דער שיר מעון פון רבי שמעון סופר פון ארלויו, דער שיר מעון זאגט, ער זאגט אזוי עפעס א אינטערעסאנטע ווארט, ער זאגט די גמרא זאגט אין סוכה מ"ה, ווער עס געדענקט די משנה מצות ערבה כיצד, מקום היה למטה מירושלים, עס איז געווען אונטן אונטן ירושלים איז געווען, נאך ביז היינט דער עולם ווייסט מוצא, ונקרא מוצא, יורדן לשם ומלקטין משם מורביות של ערבה, גענומען דארט מורביות של ערבה אויפן מזבח. זאגט די גמרא דארטן גלייך אויפן פלאץ, פרעגט די גמרא מאי טעמא נקראת מוצא, פארוואס הייסט עס מוצא? פארוואס הייסט מוצא? ווייסט פארוואס הייסט מוצא? זאגט די גמרא, איידי דמיפק מכרגא דמלכא קרי ליה מוצא, ווייל די געגנט האט נישט געדארפט צאלן מס, מס שטייער פארן מלך, מוצא אז ס'איז מוצא פון מס פון מלך, ס'איז מוצא, מוצא פון מס מיר דאכט זיך שיר מוין רבונו של עולם וואס גייט דא פאר די הייליגע משנה די משנה זאגט דיר פון וואו מ'האט גענומען ערבה פון מוצא איינמאל איינס סדר אמער נאך מילא אבער די גמרא קומט דיר דערציילן דו ווייסט פארוואס הייסט מוצא ווייל ער צאלט נישט מס דארטן פאר פאר שטאט ירושלים דארטן פאר די אפיס אין עיריית ירושלים דארטן ער צאלט נישט דארטן אויף דעם דאס איז די פלאץ פון די הייליגע גמרא זאגן פאר ווייסט פארוואס הייסט מוצא ווייל איידי דנפיק מכרגא דמלכא עס צאלט נישט קיין מס קיין שטייער דארטן פאר די שטאט ירושלים דארטן פארן פרעזידענט דאס דאס דאס וואס טוט ער דא איז דאס די פלאץ פון הייליגע גמרא זאגט ער ניין ניין דו פארשטייסט נישט קיין פשט דא מ'דרייט זיך דא ארום אויף דעם עולם דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל קומען א זיס געזונט יאר פאר אלע אידן אבער מען האט זיך געדרייט אויף תש"פ יעדער איינער מיט זיינע פעקעלעך, וואס איז דאס יעדער איינער מיט זיינע פעקעלעך וואס איז דאס? דו ווייסט וואס דאס איז? דאס איז מיסים, שטייער, דרייט זיך אויפן עולם הזה, עס קאסט מיסים. עס קאסט מיסים, דאס איז יעדער איינער מיט זיינע פעקעלעך. דו ווייסט וויאזוי מען ווערט פטור פון די פעקעלעך? ווייסט מוצא מכרגא דמלכא ווייסט ווי אזוי? ערבה איז די מויל, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. מיט דעם פארוואס מען האט גענומען די ערבה פון מוצא, דו ווייסט פארוואס ס'האט געהייסן מוצא, ווייל איידי דמיפק מכרגא דמלכא דארטן דרייט מען זיך ארויס פון די מס פון די מלך מלכי המלכים, פון מס וואס מען דרייט זיך דא ארום וואס מען מוז יעדער איינער זיין פעקל, און דערפאר הייסט עס מוצא, דערפאר זאגט דיר די גמרא פון וואו מ'האט עס גענומען ערבה דומה לפה, אז מען היט אויף די פה, ממילא ווערט מען פטור פון די אלע מעשיות, חוץ פון דעם איז עיקר מריב לשונות. מען היט אויף די מויל, מען היט אויף די אויגן, די די די די די יארצייט די וואך פון קאזשניצער מגיד ערב סוכות, כידוע די קאזשניצער מגיד איז דאך געווען שוואך און קראנק, איז דאך געווען די הייליגע קאזשניצער מגיד, ער האט נישט אויפגענומען, ער האט נישט אויפגענומען קיין נשים, נשים האט ער נישט אויפגענומען. איז אמאל די גבאי נישט געווען, עפעס א אידענע, א אלטע אידענע האט זיך אריינגעכאפט, א אלטע אידענע. איז ער צוגעגאנגען גלייך צום פענסטער. ארויסגיין פון פענסטער. און די גבאי איז געקומען לעצטע מינוט און האט אים אפגעהאלטן. פרעגט רבי, וואס, וואס, וואס, די אלטע אידענע, דער רבי איז קראנק, איז שוואך, וואס, וואס? האט ער אים געזאגט, דו נאר וואס דו ביסט, דו ווייסט נישט ווען די יצר הרע קאמאנדעוועט מאכט ער איר יונג און מיר געזונט. עס שטייט הדסים דאס איז די אויגן רבותי הדסים איז די אויגעלעך ווי זאגט דער תפארת שלמה שמור לי ואשמור לך שומר שכר זאגט די משנה אין שוכר את האומנין זאגט ער שמור לי די אייבערשטער בעט היט מיינע אויגן ואשמור לך וועל איך דיך אפהיטן שומר שכר וועט ער נאך געבן שכר פאר דעם אויך ער זאגט דארט דער תפארת שלמה פרשת האזינו איז עס זאגט דער תפארת שלמה יצרנהו כאישון עינו דער רבונו של עולם היט אויפן מענטשן פונקט ווי ער היט די אויגן מען גייט אריין אין די הייליגע טעג יעצט אין די הייליגע סוכה לאמיר זיך גיבן א שאקל ארום און ארום און מען זאל זוכה זיין ווי זאגט דער סאטמאר רב זכרונו לברכה ויקב נסע סוכותה ויבן לו בית ער האט געמאכט גלייך פון דעם א בית זאל בלייבן אויף א גאנץ יאר זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן זוכה זיין אריין צו גיין די שמחה בשמחה בקדושה וטהרה, אויסנוצן די צייט על התורה ועל העבודה, מיר זאלן פועל'ן ישועות, גוטע לעכטיגע קוויטלעך לנו ולכל ישראל. וכנ א. דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדנט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.